שלמא אבער דאס איז טהרתן של ישראל, דער אייבישטער זיצט און קוקט ארויף אז אידישע קינדער זאלן זיך מטהר זיין, רבותי לאמיר אריינכאפן די געלעגנהייט. ס'איז שוין נאך פורים ברוך השם, נאך שושן פורים, אלעס גייט שוין צוריק איש על מחניו ואיש על דגלו, ס'איז דא א ישיבה אין ארץ ישראל וואו ס'איז דא זייער וואוילע בחורים, כ'מיין באמת בחורים וואס שטייגן, און מ'איז יעצט דערגאנגען אז ס'איז דא איינער פון די חשוב'סטע בחורים וואס ער לייגט שוין נישט תפילין א לאנגע צייט, די בחורים האבן געזען אז ער דאווענט נישט, ער לייגט נישט קיין תפילין, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן צוזאמגעבינדן דעם של ראש מיטן של יד, אזוי אז מען זאל וויסן זיכער צו ער לייגט טאקע נישט קיין תפילין, און ס'איז ארויסגעקומען ליידער אז ער לייגט טאקע נישט קיין תפילין. ס'האט אנגעהאלטן א לאנגע צייט. נאכדעם געגאנגען די בחורים און זיי האבן געפרעגט שאלות פון ראשי ישיבות מיט רבנים צו מען מעג דעם בחור מפרסם זיין צו נישט. ס'איז א מורא'דיגע עוולה. איז די רבנים האבן גע'פסק'נט ווי איינער, אבער מאוסטלי האבן זיי גע'פסק'נט אז מ'טאר אים נישט מפרסם זיין ווייל דו. הרג'עסט אים אוועק, ווייל זיי טענה'ן אז ער וועט זיך נאך אויסטון דאס קאפל אויך און ער ווערט אינגאנצן אראפ פון וועג. יעצט כ'האב נאר געוואלט וויסן איין קלייניקייט וואס איז ביי מיר נישט קלאר, וועלכן רב האט מען געפרעגט צו מען מעג נחום ראזענבערג מיט זיין פאמיליע באגראבן? ווער האט אים געגעבן א היתר אויף די אלע שייגעץ שטיק? איז דאס איז דער חילוק צווישן ארץ ישראל און צווישן אמעריקע, אין ארץ ישראל האבן זיי נאך אביסל יראת שמים זיי פרעגן נאך א רב, דא אין אמעריקע אונז האמער איין רב זאליקא מיט יצחק שטערן זיי פסק'נען אלע דיני נפשות. יעצט איז דא נאך א וויכטיגע זאך. ס'איז דא איינער פון די הויפט פירער פון לב טהור האט מען ארעסטעט יעצט ווייל ער האט געטאטשט קינדער. כ'בין געזאגט. איך האב געקענט דעם אלטן חזר. איך געדענק נישט. איך ווייס נישט צו ער לעבט צו נישט. ס'האט זיך סתם באהאלטן. דער אלטער חזר. דער וואס האט עס געגרינדעט. ער האט זיך אריינגעלייגט מיט א טאהש'ער בחור אין בעט און ער האט אים געטון א גאנצע נאכט מנוולות. און יענער נאכדעם אראפ פון וועג. יעצט האבן זיי געטראפן אז מ'האט געמאכט. נאך ארעסט איינער הייסט חזקאל משה מתתיהו מלכה און מען האט אים אריינגענומען די פעדערל גאווערמענט האט אים אריינגענומען און מען לאזט אים נישט ארויס אפילו אויף בעיל פארוואס ווייל זיי האבן געטאטשט קינדער דעטס איט מען האט אים אויפגעפיקט דא די פעדערל גאווערמענט האט אים אויפגעפיקט יעצט בקיצור ווער ס'געדענקט איז אזוי פֿיר פון די חברה האט מען געכאפט אין מעקסיקאו די אינטערפאל אינאיינעם מיט די fbi און די פאליס האט גערעידעט די פלאץ און זיי האבן איינגעזעצט זיי האבן איינגעזעצט נחמן העלבראנץ, מאיר ראזנער, חיים יענקל ראזנער, אוריאל גאלדמאן און אהרן ראזנער. אהרן ראזנער האט מען ארעסטעט אין ווילימסבורג און יעצט האט מען געטראפן נאך איינעם. יענעם האט מען אינדייטעט ווייל זיי האבן געקידנעפט א פֿערצן יעריג מיידל, זי הייסט יענטי טעלער, מיט א צוועלף יעריג ברודער חיים טעלער. בעצם אין יום השבת האט מען. טוהן דאס, מען האט עס אוועקגעכנט געכאפט און געדרייווט און געפלויגן, אלעס איז געווען בעצם היום הזה, אום שבת, און אזוי צוביסלעך פיקט מען זיי אלע אויף. יעצט, כ'וויל רעדן, איז דא א מצוה פון פדיון שבויים פאר אזאלכע רוצחים? הונדערט פראצענט אז נישט. קיינער זאל אפילו נישט געבן א פעני. מען דארף באפרייען די קינדער און מען דארף זיי טראגן צו גרויסע סייקייטריסט יארן פאר טערעפי זאלן ארויסגיין פון די אלע משוגע. וואס מען האט זיי פארקויפט. יעצט אין בית שמש אין רמה א' איז שוין דא א אנדערטהאלבן וואכן וואס די פאליס זאגט אז מען זוכט א מענטש וואס ער האט געטוהן שמוציגע זאכן מיט דריי קליינע קינדער זענען ברידערס נאכדעם וואס מען האט אויסגעפרעגט די קינדער אין קאמפוס חרוב לילדים ס'איז אזא קאמפוס אין ירושלים און מען האט אלעס געזעהן וואס דארטן איז פארגעגאנגען בקיצור מען האט זיך געדרייט און מען האט געזוכט. און וואס איז געווען איז אז די טאטע האט גענומען פרייטאג צונאכטס נאך די סעודה אין שול די קינדער צו לערנען צען מינוט, נאכן לערנען האט ער געזאגט די קינדערלעך זאלן אליינס אהיים גיין, כאטשיג נארמאל פלעגט ער זיי אייביג אהיים באגלייטן, נאר ער האט געוואלט גיין צו נאך א שיעור. ווען ער איז צוריק געקומען פונעם אנדערן שיעור עלעווע ביינאכט האט די ווייב געפרעגט נו וואס איז געשען מיט די קינדער, איך ווייס נישט, איך האב זיי אהיים געשיקט, יעצט די קינדער זענען געווען פארשמירט מיט בלאטע, פול מיט בלאטע. כאטשיג ס'האט נישט גערעגנט. לסוף איז מען דערגאנגען אז ס'איז דא איינער וואס האט זיי געטון וואס מ'טאר נישט. די קינדער דערציילן אז ער געהייסן זיי זאלן צומאכן די אויגן און זאלן אויפהייבן די הענט און ער געטון וואס מ'האט נישט געטארט. למעשה די קינדער זענען אהיימגעקומען מיט א פחד מוות און זיי האבן געוויינט מיט אלעם. די טאטע זאגט יעדן טאג טראג איך אהיים די קינדער עפעס א. פונקט היינט האב איך געוואלט גיין צו אן אנדערע שיעור האב איך זיי נישט אהיימגעטראגן און למעשה דער קאמפוס חרוב לילדים האט קובע געווען אז די קינדער דארפן נישט קיין העלפ, פארוואס? ווייל די לימוד התורה האט אויף זיי מציל געווען אז זיי זאלן נישט דארפן קיין העלפ, און ס'איז דא מען זעט די ווידיאוס וויאזוי זיי גייען ווי ער גייט זיי נאך, ס'זעט אויס באלד אזוי ווי קלעצקי'ס פרשה, יעצט וויל איך ענק זאגן רבותי, שטייט כסדר וסרתם ועבדתם אלהים אחרים, נאכאמאל אלהים אחרים. ס'איז היינט שוין נישט דא קיין עבודה זרה, וואס איז מען אזוי ביזי מיט דעם אלהים אחרים? די תירוץ איז דאס הייסט אלהים אחרים, ער זאגט אז די תורה גייט זיי מציל זיין, ווען דו דארפסט געבן טיפולים פאר דעם קינד איז נישט דא קיין תורה חלילה און עס איז נישט דא קיין באשעפער, פונקט ווי דער חזר קליין האט געזאגט, דער פון מאנסי, ווען איך זעה מיין טארגעט נישט דא קיין באס, איז נישט דא קיין מענטשן אויפן באס, נישט דא גארנישט, מען דארף זייער זייער אובאכט געבן, מען דארף גיין מיט די קינדער פאר העלפ, נאר מען וויל נישט מסתם ווייל עס וועט זיין א שלעכטע נאמען פאר די זאך, פארן מוסד. האבן זיך מיישב געווען אז מען וועט מאכן א שווייג, פארשטייסט? יעצט איז דא אין תל אביב אויכעט א מורא'דיגע מעשה אז א מאמע האט געטאטשט א קינד, א אייגן קינד, וואו מען טאר נישט, עס איז ממש ס'איז שוידערליך וואס עס געשעהט אלץ, און די פאליס האט שוין געזאגט מען מעג עס מפרסם זיין ווייל זיי האבן שוין אלע אינפארמעישאן, און ס'איז א מורא'דיגע זאך, די פרוי איז אלט זיבן און פערציג יאר, זי וואוינט אין תל אביב, און זי האט געטון זייער מיעסע זאך מיט אן אייגענע טאכטער. רבותי, איך בעט ענק נאכאמאל, פארטס מיר נישט קיין ליזענסק, פארטס מיר נישט קיין מירון, ס'קומט יעצט מירון געפארעכטס און דאס געפארעכטס, סיט האום ענד וואטש יור טשילדרען, נאכדעם ווען זיי האבן חתונה האבן גיי טו וואס דו ווילסט, באט עז לאנג עז יו אר דער גאד פאדער יו העוו טו וואטש אווער דעם, ברוך השם ס'איז זייער שיין אדורך דער פורים, ס'איז כמעט ווי נישט געווען, ס'איז געווען א קעיס דא דארט אבער כמעט ווי נישט געווען קיין קעיסעס,

אונז האמיר טאקע נישט געהאט צו טון מיט די חתימה, אבער אז מ'האמיר עס געזען האמיר אונז געדארפט מוחה זיין, אונז האמיר געוויסט וואס ר' נחום וויל, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. איז הרב האט מיר אנאליזירט אזוי, דא געווען צוויי זאכן, ר' נחום האט געהאלטן א מלחמה מיט די רבנים אז די רבנים זענען נואפים שקצים, זיי נעמען געלט ביי דין תורות אונטערן טיש, זענען מעוות את הדין, זיי טוען ממש כל דבר אסור, וואס ס'איז נאר שייך צו טון טוען זיי, און לאידך גיסא, די רבנים האבן געטענה'ט אז ר' נחום האט נאך אין זיין לעבן נישט געבויעט א מקווה, שוין, למעשה שרייט ר' נחום צו ער האט יא געבויט א מקווה צו נישט האב איך נישט גענומען קיינמאל ביי סאטמאר קיין געלט, איך האב קיינמאל נישט געוואלט נעמען פון סאטמאר קיין געלט ווייל זיי האבן ליב די מינוט זיי געבן א דאלער ווילן זיי דיך קאנטראלירן אויכעט, שטעל דיר פאר ס'איז דא א צעלאזענע חיה דוד ראזענבערג מיט די מצות, איך האב געבויט א מקווה אין ווארשא, נישט יעצט גייט צוריק פֿינף און צוואַנציק יאר, למעשה האב איך געהאלטן אזוי ווי איך האב נישט דארט דעם תלמיד חכם וואס. קען איבערלאזן אז ער זאל מאכן די השקה און אויסווישן די מקווה פאר מען פילט עס אן, ממילא די בור זריעה פונקציאנירן כשר, האב איך זיך מיישב געווען איך האב געמאכט א בור תחתון אזוי ווי ליובאוויטש, איך האלט אז די גאנצע מהרש"ב ס'גארנישט אין דעם דא קיין טיפקייט, ס'ליגט דערין א פראקטישקייט, וויאזוי קענסטו איבערלאזן א מקווה דו ווייסט דאך נישט ווער ס'וועט עס אויסטריקענען, און אז ס'קומט אריין ג' לוגין בתחילה איז די אלע וואסער וואס ס'גייט פון בור זריעה אריין אין די מקווה דאך פסול, און נאכדעם נעמסטו א בור השקה, ווייסט

אונטן, און יעדע טראָפּ וואַסער קומט אַרײַן, ווערט מושק, און אַ גוטן טאָג! איז געקומען די חיה דוד ראָזענבערג און ער האָט אָנגעהויבן צו פֿאַרפֿירן, נחום ראָזענבערג אַ תּלמיד פֿון סאַטמאַר רבֿ, פֿון סאַטמאַר רבֿ, פֿון סאַטמאַר רבֿ! ווייט אַ מינוט! מען רעדט דאָ פֿון אַ מקווה אין פּוילן, וווּ ס'איז נישט דאָ ווער ס'זאָל עס פֿירן. ס'איז נישט אַזוי ווי סאַטמאַר רבֿ האָט באַצאָלט פֿאַר אַ בעדער אַזויפֿיל געלט, און דער בעדער האָט געדאַרפֿט מאַכן השקה יעדן טאָג. און ער איז שוין געווען אמאל א פראבלעם, מ'האט אמאל פארגעסן, נאר ער איז געקומען זאגן דעם רבין, און דער רבי האט דווקא אים געוואלט, ווייל ער האט געזען אז ער איז אן איש אמת, אבער למעשה זענט עטץ צודרייט, אה, סאטמאר רב האט אזוי געהאלטן, ס'ווענדט זיך וואו, ס'ווענדט זיך ווען, עניוועי, האט דער דוד אנגעדרייט די גאנצע שטאט, און דעמאלטס איז געווען דער סיגעטער איז געווען דער רבי, סיגעטער איז געווען זייער א פראקטישער מענטש, און ער האט געלאזט רופן מיך, און ער האט מיך געפרעגט צו איך האב געבויט א מקווה אין ווארשע, נישט אזוי ווי דער רבי האט געוואלט, זאג איך אים יא.

פרינציפ לייג נישט קיין פלעקסי. פרעגן זיי פארוואס? ס'איז דאך זייער פשוט. אז איך גיי בודק זיין א מקווה דארף איך דאך זעהן וואס טוט זיך אינעם בור תחתון אויכעט, יא? קען זיין ס'איז דארט דא שינוי מראה, קען. דו ווייסט נישט וואס דארטן איז אלץ דא. קען זיין ס'איז שוין דא אזוי פיל זאמד און שמוץ, איך טרעף אסאך מאל ביי לובאוויטשער מקווה'ס, אז ס'איז שוין אינגאנצן נישט דא כמעט קיין מי גשמים ריין דארט אין ד', ס'זעצט זיך אריין די שמוץ, די ערד, קיצור, איז אז איך קום בודק זיין א מקוה מוז איך דאך עס עפענען, און אז איך עפן דעם בור תחתון האב איך שוין גארנישט אויפגעטון אז ס'איז געווען א פלעקסי, איז וואס פעלט עס מיר אויס? איך זאג אייביג אויף א מקוה וואס איך קען נישט זעהן פונקטליך קען מען נישט פסק'ען און איך מאך עס נישט, איז למעשה איך האב נאך פראבלעמען אויכעט מיט דעם בור תחתון ווייל טאמער דער בור תחתון ווערט געמאכט ארום און ארום מיט א ליפ איז האסטו א פראבלעם מיט קטפרס, ס'טייטש אזוי אויב ס'ליגט ארויפגעלייגט די ליפ האסטו נישט קיין פראבלעם ווייל ס'איז די זעלבע גובה. איבער די גאנצע וואסער, אבער אויב אויף איין פלאץ איז אביסל צובראכן וואס מיט די צייט ברעכט זיך אפ א שטיקל, איז האסטו שוין א פראבלעם מיט קטפרס, און ממילא דו האסט א פראבלעם מיט קטפרס, טוסט דאך שוין גארנישט אויף מיטן גאנצן בור תחתון. יעצט וואס איך טו איז ווען איך בוי א בור תחתון ווען מען בעט איך זאל אזוי בויען, נעם איך ארום און ארום אויף וואס די פלעקסי ליגט, אבער אויף איין פלאץ פונקטליך דארט ווי ס'איז דא די נקב השקה לאז איך אויס בכלל די ליפ, בערך א דריי פיר אינטשעס לאז איך אויס אינגאנצן די ליפ, איז אסאך זאגן ניין ס'סילט נישט געהעריג, זאג איך ליסן דו קענסט טון וואס דו ווילסט איך קען דיר נאר זאגן וואס איז גוט און וואס איז נישט גוט, סאו דאס טוען די חברה, זיי האבן ליב צו קאנטראלירן, גרויסע פוסטע עמי הארצים, כ'ווייס נישט וואס טוט זיך מיט זיי, א מיינונג האבן זיי אויף יעדע זאך, און דערפאר האבן זיי נישט אפילו קיין כשר שטיקל פלייש, עניוועי דאס איז נישט מיינע ביזנעס האב איך אזא זאך אז איך האב גארנישט צו טון מיט די חברה, איך האב קיינמאל אין מיין לעבן פון זיי נישט געוואלט נעמען קיין פרוטה, איך האב נישט גענומען ברוך השם און איך בין זיי נישט שולדיג, סאו לאמיר זאגן איך האב נישט געבויעט קיינמאל קיין מקווה, איך מיין איך מיין וואס איז דיינע ביזנעס, כ'האב דאך נישט גענומען פון דיר קיין געלט, ס'איז דא הונדערטער אינגעלייט וואס האבן קיינמאל נישט געבויעט קיין מקווה, און דאס וואס כ'האב זייער פיינט די חיות, די סאטמארע חיות, איך נעם נישט פון זיי און זיי וועלן מיר איינטיילן וויאזוי איך זאל מאכן מיינע מקווה'ס.

קומען מיט מיר צו נעמען א די ען עי, איך וואלט שאפן אביסל האר פון דעם רב ווען ער קעמט זיך אין די פרי אין די מקווה די בארד, די רבנים זאגן אבער מ'זאל עס נישט טון ווייל דעמאלטס וועט דאס קינד זיין א ודאי ממזר, א ודאי ממזר איז אן ערנסטע פראבלעם ווייל א ודאי ממזר איז א צרה, עניוועי זאגן יעצט די רבנים מען דארף זעהן א סיסטעם צו בעטן אז ר' נחום זאל נישט מער אזוי דיגרעיטן די רבנים, שוין אזוי א קול מוחא פ, איך לאך פון זיי, איך האב זיי געזאגט אזוי די דעמעדזש וואס עטס האטס געוואלט מאכן אין מיר האט עטס שוין געמאכט, דאס קענט עטס אויך נישט צוריק דרייען, סאו אונז גייען מיר זיך ווייטער שלאגן ביז משיח קומט בעזהשי"ת. כ'האב ענק די גאנצע צייט געזאגט מדינת ישראל פארלאזט זיך אויף כוחות, כוחות וואס זיי האבן נישט, כ'האב דיר געזאגט די אראבער האבן זיך צעווילדעוועט, זיי האבן אנגעהויבן צו ווארפן מיסילס, דעמאלטס וועט זיין אך און ביטער, יעצט דאס איז געשעהן נאך פורים שוין, ס'איז שוין היינט מאנטאג, מאנטאג פֿינף נײַנצן אינדערפרי זענען אריינגעגאנגען דריי ראקעטן אין א ישוב וואס הייסט משמרת שרון און ס'האט גורם געווען זיבן מענטשן זענען פגוע געווארן, צווישן זיי איז דא א פרוי פון נײַן און פֿופֿציק, א פרוי פון דרײַסיק, זיי אבער זענען נאר אורח בינוני. ווי מען זאגט צו שטארק, און ס'איז אויך דא א קינד פון דריי יאהר און א קינד א מיידעלע פון א האלבע יאהר. יעצט למעשה דער ראש ממשלה איז יעצט אין אמעריקע וויל זיך אויפארבעטן זיינע וואוטס און די חברה האבן זיך צו צולאזט און זיי הייבן אן צו זעהן אז מען דארף אנקומען צום אייבערשטן, ביז יעצט איז דאך געווען כוחותינו צה"ל כח כח ווער וואס א כח כ'האב דאך געזאגט די אראבער האבן אזויפיל באמבעס ארום ארץ ישראל מען זאגט צוויי הונדערט און פֿופֿציק ראקעטן ווען זיי נעמען זיך שיסן בום בום בום זענען מיר אלע פערטיג דארט חלילה נאר וואס מען לאכט זיך נעבעך אויס ס'איז יעצט ניסן נגאלו ניסן עתידין ליגאל אפשר וויל שוין דער אייבשטער אונז אויסלייזן לאמיר תשובה טוהן יעצט בנימין נתניהו איז יעצט אין אמעריקע אויפצוארבעטן זיינע וואוטס ער האט געזאגט דא א דרשה אז ער איז מקצר זיין טריפ און ער פארט אהיים.
לפני דקות אחדות סיימתי שיחת עדכון והתייעצות עם הרמטכ"ל, ראש השב"כ,

האט מען געמוזט נעמען באנען זאלן פארן אויף אוישוויץ, און דער רבי אהרן קאטלער מיט אנדערע רבנים זענען געפארן אויף וואשינגטאן מען זאל כאטש באמבעדירן די שינעס ס'זאל נישט זיין אזא מעס רציחה, און מ'האט נישט געוואלט פאלגן. היינט האט מען געמאכט אנדערש, מ'האט צוזאמגענומען אלע אידן אויף איין פלאץ און בום! אוי האט אונזער הייליגער רבי געוויינט, אוי ס'זאל קומען דער גואל צדק אבער ס'זאל נישט שאטן פאר קיין אידן, דער רבי האט נעבעך געזען דעם חרבן, און א קלוגער איד ער האט געזען אז אלע אידן זענען מיט איינמאל דארף מען איין גוטע באמבע נעבעך פאר אלע. אוי וויי. ניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל. דער עולם מיינט דאס איז א שיינע זאך און איטס גוד. נאנאנאנא. טאמער ווערט מען אבער נישט אויסגעלייזט האסטו פארלוירן. ס'אזוי ווי מ'האט געשפילט א לאטערי פון א ביליאן דאלער און דו האסט נישט געקויפט. טאמער וועלן מיר נישט תשובה טון וועט זיין ארגער ווען נאך יעדעס מאל ווען ס'איז דא אזא מין ענין פון א פקידה. און די רבי פלעגט האבן זעכציג יאר פון ישמח משה יעדעס מאל ווען ס'איז דא א פקידה. טאמער איז עס נישט געשען. דעמאלטס ליידער ליידער. מען באצאלט א ביטערע פרייז, מענטשן פרעגן, איינער זאגט האסט דאס אויפגעטון אין דיין לעבן, האסט אויפגעטון קעגן פעדעפיילס, דאס יענץ, זאג איך יענע אז ס'שטייט דארטן אין תנך שטייט אז ער האט געבויעט, דער קעניג האט געבויעט שטעט ויחזקם, ס'איז דא אפילו א סאנג וועגן דעם ויחזקם, דו קענסט דעם סאנג? עניוועי, איך וויל ענק זאגן צו בויען פאר אידן געצעלטן זאלן האבן ווי צו וואוינען איז די וויכטיגסטע זאך וואס איז דא, יעצט איך פלעג ארום פארן אוט אוו טאון ווייל איך האב דאך געמאכט מקווה'ס, און איך האב דאך געזעהן אפאר זאכן, קודם האב איך געזעהן אז די וועלט איז נישט גראד און ווען די שיף וועט אנקומען צו א סערטען פלאץ וועט עס אראפפאלן, די וועלט איז רינדיג, און כ'האב אויך געזעהן אז אויסער לינטש סטריט אויף איין זייט און סאוט אַכט אויף די אנדערע זייט איז דא אידן, וואוילע אידן און אפשר נאך אזאלכע פיינע אידן וויפיל ס'איז דא אין ווילימסבורג, די באלאוני וואס מ'האט אונז אלץ געפראבירט איינצורעדן אז מ'גייט ארויס פון ווילימסבורג וועט שוין נישט זיין די זעלבע ס'וועט שוין נישט זיין, די רבי זכרונו לברכה

איינגעדאסט אין יעדן איינעם אז מען טאר נישט אוועקגיין ווייל מען גייט ארויס פון וויליאמסבורג שמד'ט מען זיך. איך פלעג ארומפארן קוקן שולן, מקוואות, רבנים, וואס האקט עטס א טשייניק מען שמד'ט זיך? נא גארנישט, דאס איז געווען אין דער אלטער היים איז אזוי געווען ביסט ארויסגעפארן פון א שטאט למשל פון סאקמער האסטו שוין נישט געוואוסט וואו דו וועסט אנקומען אין וועלכע שטאט, אין אמעריקע קיינער געהער נישט אין קיין שטאט, מיעל מארט דעליווערט פלייש איבער גאנץ אמעריקע זיין טריפות און דעיס נאו פראבלעם, עניוועי נישט דעיס וואס איך וויל צוקומען, איך וויל צוקומען האט מען געזאגט אז שוין אפאר מאל יונגע לייט קאלן מיך אפ די ווייסט נישט וואסערע א גוטע זאך די האסט געטון מיט דעם וואס די האסט מפרסם געווען אז מען זאל פארן וואוינען אין אנדערע פלעצער די האסט אפילו געגעבן אדרעסן ווי מען זאל פארן קודם האב איך געזאגט דיטרויט און דארטן איז זייער ביליג היינט איז געווארן א לענדמארק. און נאכדעם האב איך אנגעהויבן צו זאגן קליוולענד, מענטשן זאגן זיי זענען זיך מחיה אין קליוולענד, פארוואס זענען זיי זיך מחיה? איך וויל זאגן זייער פשוט, ביי אונז די ישיבות גנב'ען צו די וואוטשערס, און זיי זאגן איך גיב דיר נאר אזויפיל און אזויפיל בלא בלא בלא, איך בין געווען דער מוסר, איך בין אריינגעגאנגען אין קליוולענד צום סיטי האל, און איך האב גערעדט מיט די אלע וואס זיי טוען אין דעם ענין פון סקולינג, און איך האב גערעדט מיטן מעיאר, און איך האב געזאגט זאלסט וויסן ביי. אונז רוב ישראל גנבים און אונז זעמער פול אוו גניבה גזילה און אונז גיימער צוגנב'ענען די וואוטשערס פון די קינדער איז אז דו ווילסט אז דא זאלן זיך קומען מענטשן באזעצן איז אזוי ווי דו געסט א וועלפעיר טשעק פארן ענד יוזער זאלסטו געבן דאס אויכעט די קינדער געלט אונז האבן עס געטוהן מיר האבן דערציילט לעיקוואדער אינגעלייט טוועני טוירטי פארטי און פיפטי טאוזענט דאללערס פארדינען זיי א יאר פאר וואוינען אין קליוולענד פארוואס ווייל די גנבים דארט אין לעיקוואד האבן אלעס אפגעגנב'עט סאו וויל איך זאגן איך האב דעמאלטס געארבעט שטארק מיט די OU אז זיי זאלן מאכן אזא זאך אז די קאמיוניטיס זאלן זיך עקסטשעינדזשן, איך פלעג באקומען, אמאל איז געווען יעדע יאר, היינט איז עס איינמאל אין צוויי יאר, מענטשן זאגן ס'איז א מחיה, איך אליינס סעיווד אלע ליטערעטשער פון זיי, איך גיי ארויף אויפן, אויף די טמא'נע כלי ווי עטס רופטס עס, כ'וועל ענק געבן די בענעפיט אוו די דאוט דרערד ליגערס בהמות, און קענסט נאך זעהן קאמיוניטיס וואס זיי סטרעטשן אוט, ס'געווען אמאל א קאמיוניטי וואס האבן געבן פֿופֿציק טויזנט דאלער ווער ס'איז. קומען דארט וואוינען און שוין. למעשה וויל איך ענק זאגן, וואט דיס אלל בוילס דאון טו איז, אז דעמאלטס ווען איך האב געפירט די מלחמה, פונקט אזוי ווי ס'איז געווען די מלחמה קעגן פעדעפיילס, ס'איז געווען לענדער וואס האבן מיך אנגעקאקט מיט שיסן שיסן, זאג איך רב איד, כ'האב דעם זעלבן גאן ווי די, די קענסט מיך נישט, דאונט לעט מי טעיק איט אוט, ביקאוז איף איי טעיק איט אוט אייל בלאו יור ברעינס, און אזוי האבן זיי זיך אלע אפגעשאקלט פון מיר, כ'געדענק נאך אפילו ווער ס'איז געווען גרויסע ריעל עסטעיט חברה זענען ארויפגעקומען, ס'איז נאך געווען פֿינף פראצענט אידן וואס האבן געהאט א. פלאר וואס מען האט נישט געקענט פארדינגען, איינער קומט ער זאגט ער וויל דינגען דריי בעדרומס, זאגט יענער יא איך געב דיר דריי בעדרומס, קומט ער אריין זעהט ער ס'איז איין גרויסער צימער, די קיטשען מיטן דיינינג רום מיטן בעדרום אלעס, פרעגט ער ווי איז דא דריי בעדרומס, זאגט ער ברענג אפאר שטריק, אביסל שטריק און אפאר ליילעכער און מעט מאכן פארטישענס, פארשטייסט זיי האבן געוואלט מאכן פון אונז אונז זאלן שלאפן ווי די חיות און עסן ווי די חיות, אז זיי האבן איינגערעדט אה ווייל דער רבי האט דא געקראצט זיך דעם קאפ אין ווילימסבורג. קען נישט ארויסקומען קיין מכשול. ווילימסבורג האט ליידער פונקט אזויפיל דראפאוטס מיט דראג עדיקטס מיט משכב זכר'ס פונקט וויפיל יעדער איין פונקט וויפיל דער גוי אונז האמער עס כמעט איקעל צו דעם גוי איינס פון פינף אין פאבליק סקול אונז האמער איינס פון פינף אין חדר איינציגע חילוק איז אונז האמער עס ביי די מיידלעך זיי האבן איינס פון זיבן און אונז האמער איינס פון צען פארשטייסט א אידישע טאכטער האט זיך נאכנישט געלאזט אזוי ביליג טאטשן ביי יעדן סאו וואס האט אונז ווילימסבורג געגעבן ס'איז ארומגענומען מיט שמוץ מיט אלעם. היינט איז עס נאך ארגער. עניוועי, איז דא יעצט א קאמפעני, איך ווייס נישט וואס זיי וואט דעי סטענד פאר, קען זיין ס'איז סתם אפאר אידן ווילן מאכן פרנסה, אבער זיי זאגן אז מעי דעם צוועלעפטן אין יער ניינטין, דאס איז זונטאג פרשת אמור אין אידן פעלעס, איז דא א פראגרעם וואס קרן עזר טוט. ספאנסערן דאס, ס'הייסט האומס ענד דעוועלאפמענט און פיינדינג יור אפערטוניטי, און דאס איז איינמאל זיכער אז דער עולם מופט צו נייע געגנטן. שוין, זיי האבן זיך אויסגעלערנט. דאס איז וואס נחום ראזנבערג האט געהאלטן אין איין שרייען, קען נישט יעדער וואוינען אין ווילימסבורג, חוץ פון דעם זאלט וויסן אז די לופט אין ווילימסבורג איז איינע פון די ארגסטע לופט וואס איז דא, פאלודעט, מיר האט דערציילט א אינגערמאן זיין ווייב האט זעקס מאל געמאפלט, ער האט געוואוינט אויף ביי די הייוועי, ער האט געוואוינט אויף הופער סטריט, די אפארטמענט בילדינגס און די הייוועי פלעגט אים אריינגיין די קארבאן מאנאקסייד, און זיין ווייב האט עס נישט געקענט נעמען, זי האט געמאפלט, זי האט געמופט אויף מאנסי, היינט האט זי זעקס קינדער, ס'איז די ארגסטע געגנט דא, ווייל די וועלפער האט דא באצאלט אסאך געלט האבן זיי געוואלט דא מאכן די גארביטש ריסייקלינג, דאס גייט דאך אזוי, דו האסט נישט קיין געלט, זיי א גיני פיג. וועגן דעם זאג איך פארן עולם, אין יעדע קליינע שטאט זאלסטו דיך באזעצן, מענטשן פרעגן היינט וואו צו גיין וואוינען, זאג איך אין יעדע קליינע שטאט, נאר גיי נישט אליין ווייל דו וועסט פארלוירן ווערן, נעם מיט אפאר חברים, ס'איז אנבעליוועבל, כ'ליין דא די טשארט, ס'הייסט ליווינג קאסט האו א הונדרעט סיטיס קאמפעיר, איז אז דו וואוינסט אין ברוקלין, איז קיין איין שטאט וואס ס'ווערט דא אויסגערעכנט יעדע וואך, יעדן חודש, ס'קומט ארויס איינמאל אין צוויי חדשים בעסער געזאגט, דאס איז די מארטש און עיפריל, פון טווענטי ניינטין עס קומט ארויס פונקטליך ווי ס'איז די ביליגסטע די קאסט אוו ליווינג און ס'קומט ארויס איך ווייס א פופציג שטעט אלע שטעט וואס ווערן דא אויסגערעכנט האט ער דאס מאכן א היילייטעד ברוקלין ניו יארק מען רעדט נישט פון ניו יארק סיטי מאנהעטן ברוקלין איז צווישן צוואנציג ביז פערציג ביז דרײַ און פֿופֿציק פראצענט ביליגער גייט אראפ דיין קאסט אוו ליווינג סיי אין יונא טעקסעס. סיי אין יוניאן, האוזינג, ווי פאר א גוט יאר מוזט איר וואוינען אין ווילימסבורג, שטעל דיר פאר אין ווילימסבורג איז דאך נישט דא קיין עירוב אויך נישט, וואס דארפט איר דא וואוינען, מען קען דאך נישט ארויסגיין מיטן ווייב שפאצירן שבת נאכמיטאג מיטן קערידזש, סאו שרייבט זיך אויף דאס אז טאמער זענט איר אינטערעסירט, אידן פאלאס ווייסט איר ווי דאס איז, מעי די טוועלווט אין טווענטי ניינטין זונטאג אמור גייט זיין דארטן אן עקספאו ווי מען קען אלס מופן, איך בין נישט דארט געווען נאך, איך האב עס נאר געזען עדווערטייזט באט. ליסטען, ווען איך זעה א גוטע זאך, איי אלוועיס קאם ענד טעל מיי פרענדס, דאס איז זייער זייער וויכטיג. נאכדעם האב איך ענק געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא דער ראדעשיצער פון מאנראו וואס איך האב שוין געהאט אויף מיין האטליין יארן צוריק, איך האב אים צוגעשפארט זיין ישיבה, א חזר, א איד א רשע וואס ער נעמט, מ'ברענגט דאך צו אים שוואכע קינדער, נעמט ער דעם שוואכן עלעמענט. און ער סקרוט זיי, רעיפט זיי. יעצט היינט הער איך ער האט שוין נישט קיין ישיבה, ער זוכט שוין ווי זיך צו באזעצן, ער האט שוין נישט קיין מנין. איז דא א זאך וואס דאס הייסט העף האלאו, דאס איז אזא געגנט לעבן מאנרא ס'הייסט העף האלאו, האט מיר איינער געזאגט אז ער דרייט זיך דארט, פרעגט ער וואס זוכט איר דא, זאגט ער ער וויל דא קויפן א שטיקל פלאץ ווייל ער וויל זיך בויען דא א בית מדרש, כ'וויל בעטן דעם עולם פון העף האלאו, אז דו ווילסט נישט אז דיין ווייב זאל זיין גערעיפט און דיינע קינדער זאלן זיין מאלעסטעד, זאלסטו דעם שייגעץ נישט אריינלאזן בכלל אין העף האלאו. בכלל נישט אריינלאזן, ענד טעיק איט פראם מי, איך ווייס וואס איך זאג אייך, איך בין ענק א גוטער פרענד, כאטשיג עטס זענטס נישט מיינע, נאר כ'האב ענק אלע אין דער ערד, ווייל איך בין דעם אייבערשטנס א פרענד. אבער די קינדער וואס האבן געלערנט ביי אים אין תלמוד תורה, נישט אין תלמוד תורה, אין ישיבה, געהאט א ישיבה פאר שוואכע בחורים, זענען אלע געקומען, אלע, מיר האבן געזאגט צענליגער, אז ער איז א טאטשער, ער איז א פעגעט, ער טאטשט די קינדער, און ער. וואוינט מיט זיי איז במילא וויל איך ענק אנזאגן אז זאלטס אים נישט לאזן זיין אין ענקער שטאט און אוודאי נישט ער זאל מאכן דארט א שול. ס'איז דא אזאלכע מענטשן וואס געבן א פסק. איך האב געזאגט אז מ'דארף מאכן א ליסטע אין יעדע שול פון אלע פרויען מקווה'ס וואס איז דא אין די שטאט, און בפרט נאך למשל סאטמאר זאל ארויסגעבן ווי זיי הייסן די אינגעלייט זאלן גיין צו וכדומה, ווייל ס'איז דא זייער שוואכע מקווה'ס און ס'איז דא נישט זויבערע מקווה'ס, און אמאל טובל'ט מען זיך אין א מענער מקווה וואס דאס איז אינגאנצן נישט געהאלטן. האלטן נישט ריין און נישט כשר. מיך האט אפגעקאלט א אינגערמאן וועגן דעם ווארט איך אייביג איך גראד נאך פורים האב איך נישט געמאכט קיין האטליין ווייל איך וויל דאך הערן די ריעקשאן וואס קומט אריין קאלט מיך אפ א אינגערמאן זאגט ער איז געווען אין בארא פארק געדארפט גיין אין מקווה זיין ווייב האט געדארפט גיין אין מקווה איז ער געגאנגען און ער האט אפגעקאלט זיין דיין ער איז פון אוט אוו טאון האט אפגעקאלט זיין דיין האט אים געזאגט זאלסט זייער וואטשן וועלכע מקווה דו נוצט זאלסט נוצן נאר די גרויסע היימישע סאטמאר פאפא נאר די גרויסע ווייל די אלע קליינע פארלאזט מען זיך אה, מען טובל'ט דאך עניוועי נישט נאר כלים, ס'איז נישט געפערליך, הגם טבילת כלים איז א דאורייתא, נאר ווען דער עולם דאונט קעיר. שוין, זיין דיין האט אים אנגעזאגט, ער געזוכט א סאטמארע מקווה, נישט געטראפן, ער האט געטרייט צו קאלן רבי חיים דוד, ער האט געטרייט צו קאלן די גאנצע שטאט, ער זאגט ער האט מיך אויך געטרייט צו קאלן א שעה פארן זמן, ביי מיר א שעה פארן זמן בין איך דאך שוין לאנג אין בית מדרש, אונז דאווען מיר פרי. איז למעשה זאגט ער ער האלט אז ס'איז ריכטיג. ווייל ווען נישט דאס וואס ער האט געטראפן א האלבע שעה פארן זמן א דיין וואס האט אים געזאגט וואו ער זאל גיין מוצאי שבת, וואלט געווען אן אומגליק אין שלום בית, ווייל זיין ווייב האט געשריגן איך וויל צוריק פארן איך גיי צו מיין געווענטליכע מקווה, גראדע אין בארא פארק זענען די גוטע מקווה'ס די גרויסע זענען זייער פיין, יעצט איך האב ענק שוין געזאגט די גרויסע מקווה וואס כ'מיין אז די באבובער דיין געט א הכשר דערויף איך וואלט נישט געגאנגען אין יענע מקווה ווייל יענע מקווה איז אמאל געווען פסל, ס'איז געווען זחילה, מיך האט פליישמאן געסטראשעט אז כ'וועל פארציילן וועט ער מיך הרג'נען, זאג איך אים, איך מיין איך האב אויך א גאן, סאו יו בעטער וואטש אוט. נאכדעם האט מען אריינגענומען, ס'איז געווען א רב דארטן, די טאשער דיין, ער האט מיר פארציילט אז פליישמאן האט געטוישט די וואסער אליין, די וואסער פון די מי גשמים, ווי מעג א בעדער טוישן וואסער? האט ער אים געזאגט איך קען שוין די הלכה, זאגט ער אז איר קענט, נעם איך אראפ די השגחה, איר קענט ארויפשטעלן אייער השגחה. איז דעם באבובער דיין, איז געווען א גאנצע גליק אז ער קומט דארט אריין, ס'איז געווען א. א גאנצע גליק ער האט עפעס א פאזישן אין לעבן האט ער עס גענומען. איך ווייס נישט וויפיל ער קען וואס ער קען, אין זיין מענער מקוה האב איך נאך גאנץ אסאך קריטיק אויף די פייפס מיט אלע אנדערע זאכן, איך גיי נישט אריין אין דעם ווייל איך גיי מיך נישט צושלאגן פאר א מענער מקוה בשעת איך שלאג מיך מיט וויכטיגע פרויען מקווה'ס. איז למעשה איז עס א גאר א שוואכע מקוה, מען האט אריינגעלייגט כוחות, איך ווייס ס'איז געווען איינער וואס האט אריינגעלייגט אפילו א קוואל, ס'איז געווען זייער א שוואכע מקוה, די סאטמאר רב האט עס געזען די ערשטע מאהל, די דברי יואל האט ער געזאגט ס'איז א דארפערישע מקוה. ק, עס האט נישט געהאט א בור על גבי בור, עס האט נישט געהאט גארנישט, עס האט נישט געהאט א דברי חיים'ס בור, עס איז געווען איינער וואס האט עס איבערגענומען און ער האט אריין געלייגט דארטן א ארטיזשען וועל, ער האט אריין געלייגט כוחות און געלט, וויאזוי ס'האלט היינט, מען האט מיך נישט גערופן, עס איז געווען פסול האב איך עס געזען, היינט ווייס איך נישט וויאזוי ס'האלט, ס'וואלט זיכער כדאי געווען ס'זאל זיין א עיין פקיחא פון גאר היימישע רבנים, ווייל פליישמאן האט דאך נאך שוין אן איידעם וואס ער רעדט זיך שוין איין ער קען שוין היינט א מקווה אויכעט, טריגער, ווייל ער האט שוין געבויעט אפאר מקווה. איז במילא אזוי געשעהט די גאנצע זאך, ס'איז די שווערסטע זאך אין אידישקייט איז די מקווה איז די הארבסטע זאך און און יעדער לאכט זיך אויס, איז למעשה זאגט דער אינגערמאן אז ער דאנקט מיר מורא'דיג וואס איך האב געזאגט אז מ'דארף שטעלן אזא צעטל ווייל ער האט עס אליינס מיטגעמאכט ס'וואלט אים געקענט ממש שטערן דעם גאנצן שלום בית, ס'איז געווען פורים שושן פורים שבת און ער איז געגאנגען צו זיינע אינלאס, און איך טריי נאכאמאל צו זאגן יעדע קהילה זאל אריינשטעלן אין די סידור'לעך די מקווה איז דארט און דארט. איז גארנישט קיין חאזעריי. איך בין מעיד אויף מיר, מעיד אני עלי שמים וארץ, דאס איז א לשון פון תנא דבי אליהו. מיך האט אפגעקאלט א אינגערמאן אז ער האט נישט געהאט וואו צו גיין, און ס'איז געווען פרייטאג צונאכטס, און פרייטאג נאכמיטאג האט זיין ווייב גענומען א גוטן שאוער, זי האט געדארפט האבן א מקווה, ער האט זיך געשעמט צו גיין פרעגן וואו די מקווה איז, האט זי געוואוינט אן א מקווה, מוצאי שבת האט זי אים פארציילט אז דו ווייסט איך בין א נדה דאורייתא און איך וויל יעצט גיין אין א. דאס האט מיר דערציילט א יונגערמאן און פרעגט מיך וואס מען טוט, זאג איך אים שטאט צו זאגן צוויי מאל יקום פורקן קענסטו זאגן דריי מאל יקום פורקן דו קענסט גארנישט טון, דו האסט בועל געווען א נידה דאורייתא, קיין תקנה ווייס איך נישט וואס דיר צו געבן, טאמער זי איז שוואנגער געווארן איז דאס קינד א בן הנידה אבער א בן הנידה איז מותר לבוא בקהל און מער פון דעם קען איך דיר נישט זאגן, ווייל דו האסט זיך געפלאקט מיט א אידישע טאכטער דו מיט איר און עטס האטס נישט געטון דעם רצון השם, סאו דאס איז א מורא'דיגע זאך, דער יונגערמאן האט מיך אפגעקאלט מיט מורא'דיגע. דיק באדאנקט. נאכדעם האט מיך נאך איינער אפגעקאלט און געזאגט זייער וויכטיג, דו זאגסט אלס מען מישט אריין וויין, וויסקי, בראנפן מיט די אלע זאכן, זאגט ער מיר איר זאלט וויסן, ס'איז דא א איד, איך בין געגאנגען צו'נעם, איך האב געטרינקען, איך בין איך בין אין קאנטראל, און איך בין געווארן שיכור, נישט יעצט נאך פאר א יאר, היי יאר איז מיין טאטע מיט מיין ברודער געגאנגען צו'נעם, זיי זענען אויך אהיימגעקומען שיכור, מסתמא הי געטס א קיק אוט אוו צו זען ווי יענער גייט אהיים שיכור, איך האב אים געזאגט טראסט נישט קיינעם. טרינק נישט ביי קיינעם און עס נישט ביי קיינעם און דעטס איט, יור נאט סופאוזד טו דו אלל דיס טינגס, איינער האט מיר געזאגט אז אין א בראוני ווי ער דאווענט אין שול איז ער אויך געווארן היי, נישט יעצט אינמיטן יאר, ער זאגט דאס וואס איר זאגט מען לייגט אריין דאס איז נישט קיין דזשאוק, אוי זאג איך מיר געמיינט איך מאך דזשאוקס, איך האב נישט קיין האטליין פאר דזשאוקס איך האב א האטליין פאר סיריעס טינגס, זאגט ער איך האב דאס קיינמאל נישט געוויסט און יעצט זעה איך אז ס'איז אמת, איז במילא וויל איך זאגן ווען ס'קומט יעצט נאך א יום טוב פון טרינקען, דער פורים איז נאר א הכנה ווייל יעצט מוז מען טרינקען ד' כוסות און איך בין מקיים

אריינגעלייגט אין פריזער ס'זאל נישט ווערן פאריארן, און מ'האט עס געהאלטן פערציג טאג, אבער דאס איז א דזשאוק, נו גוט מ'האט עס געטון, מ'האט געטרייט צו טון וואס מ'קען, סאו יהיה איך שיהיה, ס'זאל זיין וויאזוי ס'זאל זיין, ס'קומט יעצט פסח, יעדער דארף וויסן וויפיל ער מעג טרינקען און וויפיל ער טאר נישט, און ווער ס'טרינקט נישט א גאנץ יאר טאר זיכער נישט טרינקען פסח ד' כוסות, ווייל די באדי איז נישט אמיון, און ס'דא וואס זיי זאגן אז מ'זאל נעמען א לעפל פון אליוו אויל, אדער צוויי לעפלעך. פאר מען טרינקט ווייל ס'מאכט די בויך ליינינג ס'זאל זיין גוט, אבער די אלע זאכן איז נאר געמאכט ביז מען ווערט שיכור, וואנס יו אווער דו איט און יו ביקאם דראנק ביסטו אויף צרות, דו מיט דיין ווייב מיטן גאנצן סדר מיט אלעם, סאו איך זאג נאכאמאל דעם עולם, גרעיפ דזשוס איז די סעלושען, יו דאנט ניד מאר דען דעט, קענסט אויסטרינקען דעם גאנצן כוס, נישט רוב כוס, די האול טינג. און קיינער זאל נישט נעמען קיין גרויסע כוסות, טרי פוינט עיט סעווען אונס איז א שיעור, פיר בראנפן גלעזלעך איז זיכער דא א שיעור, נעם קויף א בעכער וואס איז פאר אונס, אויב נישט נעם א פלעסטיק, ס'דא פלעסטיק, ס'דא גלאזערן אזוי וואס מען ווארפט נישט אזוי אוועק, ביי פיר אונסעס ביסטו געדעקט לכל הדעות, און דו קענסט עס נוצן פון גרעיפ דזשוס, ווער ס'האט צוקער קען נוצן די קלענסטע שיעור, און איך וועל נאך רעדן וועגן דעם, באט מיין נישט אז דער סדר איז מען זאל געבן א כאפ אריין דעם גאנצן וויין. איטס פאר פעטשט פראם איט, נישט דאס מיינט דער אייבישטער. כ'האב געוואלט זאגן סתם א קליינע הערה, ס'געווען יעצט אין בני ברק פופצן ארעסטס, פלילים, פלילים מיינט אדער מ'האט גע'גנב'עט, אדער מ'האט געטאטשט מיידלעך, אדער מ'האט געטאטשט בחורים, פלילים, ס'אנבעליוועבל, קאלן זיי מיך יעצט די רבנים און זיי זאגן מיר ר' ר' נחום און אונז מוז מיר אייך קאנגרעדזשולעיטן, איר רעדט און רעדט און רעדט און אייער רעדן דבר העושה פירות ביטלט כמה גזירות! ס'איז אנבעליוועבל! דו ביסט ממש א אנבעליוועבל פערסאן! וועל, איך האב עס אייביג געזאגט, די מלחמה העט מען נאר געווינען מיט עדיוקעישאן. היינט אז מ'טאטשט א קינד ווייסט די מאמע ווי צו גיין און זי שעמט זיך נישט מער, מ'האט זיי אויסגעלערנט. און אין ארץ ישראל זענען זיי נאך נישט אויסגעלערנט. סאו, ברוך השם. עניוועי, איך וויל נאכאמאל מעורר זיין דעם עולם אז די אנלי וועי ווער גאנא ווין די מלחמה העט זיין מיט עדיוקעישאן. יו העוו טו עדיוקעיט יור טשילדרען. יו העוו טו עדיוקעיט דעם. נישט אריינצוגיין צו קיינעם אין הויז און כדומה, ס'איז דא יעצט א פיקטשער ווי א איד האט צוויי קינדער וואס זיי קומען קלאפן ביי זיין טיר, שוין, איך האב ענק געזאגט לכתחילה, איך האב פארשטאנען דאס נאך מיט צוואנציג יאר פופצן יאר צוריק, די קאמיוניטי פעלט עדזשוקעישן און עווריבאדי סאפערס, און סעקשועל אביוז איז א פארט אוו די סאפערינג פון די לעק אוו עדזשוקעישן, בני ברק איז געווען שרעקליך דעם פורים, נאר גארנישט, זיי וועלן זיך אויך אויסלערנען. קומען רבנים שטעלן ארויס חתימות, ס'איז דא א מורא'דיגע מעשה, א מורא'דיגע מעשה, די מעשה גייט אזוי, די מעשה גייט אז ס'איז געווען, די רמב"ם האט געשריבן איגרת תימן אין איגרת שמד שרייבט ער דארט אז ס'איז געווען א מענטש וואס האט זיך איינגערעדט אז ער איז משיח און האט שוין געהאט אפגעפירט א האלבע קעניגרייך פון ספרד אז ער איז משיח, און דער קעניג איז עס געוואויר געווארן, האט דאך דער קעניג געוואוסט אזוי, אויב ער איז טאקע משיח, געב איך אים איבער מיין מלוכה, ווייל די סוף וועט זיין אז ס'וועט זיין משיח און ס'וועט זיין והיתה להשם המלוכה, אויב ער איז נישט משיח וועל איך אים הרג'נען ווייל ער איז א מורד במלכות, לאזט ער אים רופן, און יענער האט געזען אז ס'איז געווען סאלדאטן מיט סאלדזשערס ארום און ארום מען גייט הרג'נען דעם מענטש, האט זיך זייער דערשראקן, האט אים דער קעניג געזאגט איך וויל זאלסט מיר געבן א סימן, א אות, אז דו ביסט משיח. איך וויל האבן א אות. האט ער אים געזאגט אקעי, כ'וועל דיר ווייזן אן אות. ער האט דאך געוואוסט אז דא איז אחת דתו. האט ער געזאגט פארן קעניג אזוי, הער מיך אויס, טראג מיך ארויס אין א אידישן בית הקברות, גראב מיר אויף דארט א קבר, האק מיר אראפ דעם קאפ, יעדער זאל זען און דערזען אז אין דריי טאג ארום שטעל איך מיך אויף און כ'וועל זיין משיח. האט דער קעניג געזאגט, אויב אזוי קענסטו דאס באווייזן, וועל איך איבערגעבן פאר משיח'ן דעם קרוין. און מ'האט אזוי געטון. מ'האט אים אראפגעהאקט דעם קאפ, מ'האט אים אריינגעלייגט אין א גריב.

זי מער ווי אן אנדערער, ס'איז געווען א איד, ער האט געהייסן רבי אליעזר זוסיא, דער אלטער סקולענער רבי האט ארויסגעגעבן א ספר וואס מען זאל טיילן אין אלע תלמוד תורה'ס און אין אלע ישיבות, איך האב דעם ספר, ס'איז געקומען דעמאלטס די רבנים וואס האבן נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען אז די רבנים זענען די גרעסטע חזירים וואס איז דא, דער סקולענער רבי האט גערופן אן אסיפה, סאטמאר רב איז געקומען, דער דברי יואל און אנדערע זענען געקומען, און ער האט געטענה'ט אז מען לערנט נישט מיט די קינדער וואס דאס הייסט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, ער האט געמאכט. מיט א פעמפלעט פון פערציג פעידזשעס איז געקומען דער אלטער רב ביק שטריק מיט אנדערע רבנים און זיי האבן געמאכט ליצ ליצנות בפניו אינמיטן די אסיפה. ס'הייסט דאס איז די קליפת עמלק. און דער סוף איז געווען אז מען האט אים זייער גערודפ'ט דעם אלטן סקולענער רעבן. סרולית'ל האט געזעהן אז ער וויל נישט דורכגיין די רדיפות האט ער געזאגט א כפרה אויף די אלע שטותים. זאל מען שטופן אין אלע קינדער, די עיקר איז איך וויל זיין א רבי און פארטיג. למעשה די איד האט עס פארטיילט אזוי דרייסיג יאר, ער האט געהאלטן פארן שטארבן, ער האט געוואוינט אין פלעטבוש, ער האט געהאלטן פארן שטארבן האט ער מיך אפגערופן ר' נחום איך וויל אייך עפעס זאגן, איך זעה דאך אז איר טוט דעם ענין וואס סקולענער רבי האט געטון, איז וויל איך אייך זאגן דאס און דאס איז דער מצב און דא האט איר פאמפלעטן איך געב אייך וויפיל ס'איז איבער געבליבן און ווען נישט קענט איר נאכדעם צודרוקן און איר דארפט עס גיין פארטיילן האב איך עס גענומען אבער דער איד האט געדארפט פארשטיין איך קען נישט גיין אין פראנט פון א תלמוד תורה אין די סטייל, ווייל מיך האט מען דאך געלייגט אין חרם, יעדער זאגט אוי דער מענטש איז איז אין חרם, האב איך געעפנט א האטליין, ס'איז די זעלבע זאך באט איי ריטש מאר פיפל מיט ווייניגער אמאונט אוו עקספענס, און די רבנים האבן געוויסט אז דאס וועט נישט טויגן האבן זיי מיך געלייגט אין חרם, סאו וועגן דעם בין איך זייער ברוגז אויפן סקולענער רבי'נס קינדער, וואס זענט עטץ ענק געגאנגען מישן אזא זאך? דיין זיידע ר' אליעזר זיסיע האט דאך געהאלטן די זעלבע ווי איך אז מען דארף זאגן פאר די בחורים מיט די קינדער, ער האט אליינס גערעדט, עטס קענטס זעהן דארט אין די דרשות וואס ער האט גערעדט, איך מיין ס'איז פונקט אזוי גרעפיק ווי מיין האטליין, און נאכדעם האט ער נאך געהייסן מען זאל איבערשרייבן געוויסע זאכן אויף ענגליש, און ער רעדט פון האמאסעקשועלס, ער רעדט פון די אלע זאכן, סאו בין איך זייער ברוגז איז געקומען דער סקולענער רבי'נס זון ר' שייע יענקעלע און ער האט ארויסגעגעבן אן איסור אויף נחום ראזענבערג. ביסטו משוגע? דו ביסט צעדרייט? האסט געדארפט זאגן איך דאנק דעם אייבערשטן אז איינער טוט דעם ארבעט וואס מיין זיידע האט אנגעהויבן און וואס ער האט געהאלטן אז דאס איז וויכטיג. דאן גייט ער מיך נאך לייגן חרם? איך האב דיר עפעס געטון? וואס אז פערלמוטער געט דיר אפאר טאלער? עניוועי, זיי קאלן אויף ציבור מ'זאל זינען האבן דעם סקולענער רעבן און אים ער איז שוין אויף א טרעיק, קאלן זיי מיך אן איך זאל אים מוחל זיין, זאג איך העי, מיין טיר איז אפן פאר דעם שייגעץ שייע יענקעלע ער זאל אריינקומען דא און מיר זאגן אנטשולדיגט איך האב דיך ב. עוולה'ט פאר גארנישט. ועדיין יש משוגעים שמחכים על קברו שיעמוד לתחייה, זיי מיינען אז מיט דעם וועט דער טאטע האבן א א א איך וועל זאגן איך בין אים מוחל וועט ער געזונט ווערן. נישט נאר דאס עטס דארפטס מיך איבערבעטן נאר עטס דארפטס ענק אריינשטעלן אין די מערכה אין איינעם מיט מיר. דער זיידע דיינער דער ר' משולם זיסי האט עס געשריבן דזשאסט עז גרעפיק עז איך רעד. און ס'איז דא איינער וואס וויל געבן געלט מען זאל עס שיין איבערדרוקן, זאג איך יענעם איך דארף עס נישט, איך מיין האטליין פארט בעסער ווי איך וועל פארטיילן פאר צען קינדערלעך אפאר פאמפלעטן זיי מוזן נישט קענען ליינען, מיינע קינדער וועם איך לערן אויס אויף מיין האטליין די דארפן וויסן וואס דאס איז א פיפיק און זאל וויסן וואס דאס הייסט א רעבע און א חזר און א מניוול און אז ער לייגט איבער און ער טאטשט. ס'איז דא יעצט א בילד ווי צוויי קינדערלעך גייען נאך געלט, איז א איד וויל כאפן פון זיי א פיקטשער, קודם דאס איז דאך א חוצפה שאין. קום אויף, זאלסט דיך כאפן א פיקטשער מיט זיך, מארגן וועסטו עס ארויף שטעלן ביי דיר אין דיין צימער און דאס זיך אויסרייבן דערויף, נאר דאס האט מיר זייער וויי געטון, נאר די מינוט איך האב געזען ווי ער זאגט קום מיט און כאפ א פיקטשער, זאגן זיי די וויזשניצער רבי האט נישט געלאזט כאפן פיקטשערס, בין איך געגאנגען איך האב גראד נאוטיפייד די פאליס, דא איז דא סאמטינג דעט שודענט האוו בין דאן, דו האסט נישט קיין רעכט צו רעדן מיט די קינדער, ס'איז נישט דיין גלייכן, און. אז דו ווילסט כאפן פון זיי בילדער דער איז סאמטינג ראנג וויט יו, און נאך מער ווי די טאטעס פון די קינדער, כ'האב דיך אנגעזאגט מען זאל נישט לאזן קינדער גייען נאך געלט, פאלגסט נישט, קום נישט נאך דעם וויינען אה מען האט געשטיפט אין די מחילה פאר מיין זוהן מען האט אים אריין געשלעפט אין א הויז, קום נישט וויינען, יו דיד ראנג. פאר צוויי יער איז געווען איינער האט ארויף געלייגט א ווידעא אז ער איז געשלאפן אין בעדרום ביי זיך פירם נאכמיטאג און עס אריין געקומען צוויי קינדער נאך געלט, ס'שוין געווען נישט קינדער שוין געווען ביפאר די בר מצוה, ער זאגט ער דעמאלטס קוק. צו אן קינדער, קוק צו אן די גאנצע וועלט, דא איז דא צוויי קינדער ביי מיר אין בעדרום ווען איך זאג זיי איך געב צען דאלער איטש ציען זיי זיך אראפ די הויזן מיט די אונטערהויזן אינאיינעם, וואסערע מין נאנסענס איז דאס צו לאזן א קינד זאל גיין צו יענעם אין הויז, דו ווייסט נישט ווער יענער איז, דו ווייסט נישט פארוואס ער ער טיילט דיר פינף דאלער צדקות, ס'איז נישט וועגן דעם א קינדער זאלן קומען, שמרגילה אצלו, ניין ניין ניין יו אר ראנג, יו אר דעדלי ראנג, אז די ישיבה זאל גיין נאך געלט, קאל אפ די באורד אוו עדיוקעישן. און קאל אפ די פאליס און קאל אפ די טשיילד פראטעקשאן וועסטו זעהן אז ס'איז איליגעל, ס'איז איליגעל א קינד זאל גיין נאך געלט ס'איז אן אנדער עידזש טשיילד נאר ווייל די ישיבה בעט מען זאל דאס טוהן, די ראש ישיבה אליין איז א חזיר און ער ווארט אז די קינד זאל אריינקומען צו אים. דיס איז אלל דעדלי ראנג ענד איטס גאנע סטאפ סלאולי באט שורלי, און ברוך השם ס'האט גערעגנט גאנץ פירעם די הו הא מיט די טראקס, מיט די באסעס איז שוין נישט געווען וואס אמאל פארקערט מיר האבן געזאגט עטליכע ישיבות אונז האמיר דיך אויסגעהערט און אונז האלט מיר ביסט גערעכט און נישט נאר דאס כ'האב אנגערייצט די גבירים אויב די חברה געבן א באלאקעווע אין דיין הויז אזא צען שטיק מיט א מאל אונטן איז דא א באס געב נישט קיין ניקל אבער די חברה טוען זענען דריי פערטל דראנק זיי גייען אריין אין באס זעצן זיך אין די בעק און זיי מאכן משכב זכר איינער מיטן צווייטן, און זיי טוען כל דבר אסור איינער מיטן צווייטן, און דו מיינסט אז דאס איז א ענין פון פירעם מיט צדקות, ס'איז נישט קיין פירעם, ס'איז נישט קיין צדקות, ס'איז זנות, זכור את אשר עשה לך עמלק, וועגן דעם האט דער אייבערשטער געהייסן אז מען זאל ליינען די פרשה פון זכור פאר פירעם, ווייל זכור איז דאך געווען די פרשה פון עמלק, וואס האט דאך עמלק מטמא געווען מיט פגם הברית, סאו בי קערפול וואט יו דואינג. אין ארץ ישראל האבן זיי נאכנישט דערהערט גענוג

אסאך יאהר. דער רבי זכרונו לברכה פלעגט פארציילן אז עס איז געווען צוויי אידן אין א שטאט, און ס'איז געווען ביידע גרויסע גבירים, מען האט נאר נישט געוויסט ווער ס'איז א גרעסערע גביר פון וועלעכן. ויהי היום האט ביי ביידע געטראפן א פייער, איינער האט זיך אין א פאר וואכן צוריק געשטעלט און דער אנדערע איז געבליבן אן ארעמאן. אמאל נישט געווען אזוי אינשורענס ווי היינט, האט דער רבי געזאגט, ס'איז געווען א מחלוקת צווישן די ליטווישע און צווישן די חסידישע וואס איז דער אמת'ער דרך. די ליטווישע האבן געטענה'ט זייער דרך, די חסידים האבן געטענה'ט די דרך הבעל שם. האט דער רבי געזאגט, ס'איז געשען א צווייטע וועלט מלחמה, א פייער. די ליטווישע האבן זיך נישט צוריקגעשטעלט געהעריג. למשל ביי די ליטווישע גייען אויס מיט מיידלעך גאנצע טעג, וואכן און חדשים מיט אלעם. אינדערהיים איז נישט געווען אזא זאך א ליטווישער בחור זאל אויסגיין. עס האט מיר דערציילט איינער א גרויסער תלמיד חכם וואס האט געלערנט אין די ליטע, אז מען האט אמאל געהערט אז א בחור איז עפעס אויסגעגאנגען מיט א מיידל האט מען אים ארויסגעווארפן פון די ישיבה, מען האט אים מרחק געווען. היינט איז דאס געווארן תורת אמת אז טאמער גייט מען נישט אויס כאטש זעכצן מאל און מען גייט נאך אויס אין א האטעל, האטעל גייט אזוי, מען זיצט. דארטן ווי אין די לאונדזש ווי מען קומט אריין און משך די צייט גייט מען ווייטער און ווייטער ביז מען גייט אריין אין בעדרום, ס'איז ליצנות וואס ס'גייט פאר, מען מעג זיך עפנטליך ארויסזעצן מיט א מיידל אין א לאונדזש רעדן שעה'ן ווייל ס'הייסט ער גייט אויס לשם קידושין, האט דער רבי דעיס געטענה'ט אז זיי האבן זיך ביידע פרובירט צוריק צו שטעלן נאך די מלחמה די חסידים און די ליטווישע און די ליטווישע האבן זיך נישט אזוי גוט צוריק געשטעלט. היינט מי יגלה עפר מעיני רבינו זענען די חסידים פונקט ווי די ליטווישע ס'פעלט זיי גארנישט און די זעלבע נואפים און די זעלבע גענגסטערס אבער על כל פנים אזוי האט דער רבי דערציילט אז דאס איז געווען א מעשה פון א שטאט דאס איז א משל מסתם די זעלבע דא אויך זאגט מיר איינער ר' נחום איך וויל דיר זאגן א זאך דא געווען א מחלוקת צווישן דיר און די רבנים דו האסט געהאלטן אז אלע רבנים זענען בחזקת נואפים שקצים חזירים מנוולים און דעטס איט זייער גאנצע קאפ ליגט צווישן די פיס און זיי האבן געטענה'ט, לאידך גיסא, אז דו האסט א מנוול'ישע האטליין. עס איז געווען א מורא'דיגע מלחמה צווישן ענק ביידע יאהרן לאנג, צען פופצן יאהר. יעצט האט אנגעהויבן ארויסצוקומען דער אמת, אז דו ביסט גערעכט. ווייל באמת אויף דיר האבן זיי נישט געהאט קיין אמת'ע טענה, נאר איין זאך, נחום ראזענבערג האט נאכנישט געמאכט קיין מקווה. שריי איך, נניח כ'האב נישט געמאכט א מקווה, כ'האב דאך נישט גענומען פון דיר קיין געלט אויך נישט. ווען איך נעם ביי דיר געלט, איך זאג איך גיי מאכן מקווה'ס, און ס'ווייזט זיך אויס צום סוף אז ס'איז נישט געווארן געמאכט קיין איין מקווה, נו, זענט עטס אלע גערעכט. זאגט מיר דער רב, אבער יעצט האט זיך אויסגעוויזן, איך בין אין ארץ ישראל, איך האב געזען אייער מקווה אין בית וגן, און איך האב געהערט פון אנדערע מקווה'ס וואס איר האט פארראכטן, איך זע דאך אז איר יא מקווה'ס, סאו דאס אז דו מאכסט נישט קיין מקווה'ס איז נישט אמת, זיי זענען נישט גערעכט, לאידך גיסא דו האסט טענות צו זיי אז דער קאפ שטייט זיי צווישן די פיס זענען א באנטש מנוולים, דאס איז ליידער אמת, קומסט דאך ארויס יעדן טאג מיט נייע זאכן, ס'איז דא אזויפיל רבנים וואס האבן אזויפיל איסורי אשת איש געטון, דא איז יעצט דא דא א באקאנטער רב פון לאנדאן, עיברעהעם, איין און פערציג יאר אלט, ער איז געווען זיבעצן יאר א דיין אינעם שטערקסטן בית דין, אין לאנדאן, און שטעל דיך פאר נאך די אלע מעשות איז ער נאכגעלאפן נאך אן אשת איש א ווער ווייסט וויפיל יאר, און ס'האט זיך אים געלוינט נעבעך אויפצוגעבן זיין דיינות ווייל ער האט איינמאל צו כ'ווייס נישט וויפיל מאל ער האט געשטופט אין אן אשת איש, ס'איז אנבעליוועבל, און ס'זענען אלע די זעלבע, זאלסט נעמען די ליסטע ביי אונז די רבנים וואס מ'האט חושד געווען צווישן משכב זכר און צווישן האבן צוטון מיט אן אשת איש, און ס'איז דא אפילו איינער וואס ער האט געמאכט א ממזר. ווייל זי טענה'ט איך בין געווען א נידה איך האב געפרעגט שאלות איך בין דאך נישט געווען ריין נו אז איך בין געווען א נידה איך האב געפרעגט שאלות איך בין נישט געווען ריין נאכדעם ווען די רב האט מיך געפרעגט האו איז יור לאוו לייף מיט דיין האסבענד האט זי געזאגט ס'איז הארעבל ווייל ער איז זייער א אפגעהיטענער און ס'נאר משבת לשבת און נאכדעם מאכט זיך א חשש יום וסת קען מען אויך נישט טוהן גארנישט ער האט נישט געוויסט אז טאמער ס'געפאלט זיך א מצוות עונה און ער האט עס נישט געקענט מקיים זיין וועגן חשש וסת האט ער געדארפט מקיים זיין א טאג נאכדעם. די מצות עונה איז בלייבט ווייטער מצוה, נאר וואס ער האט זיך געלעבט זיין הייליג לעבן, זי האט געזאגט איינמאל אין א חודש אסאך מאל איז אויסגעקומען, סאו וואס איז געשען? ער האט געזאגט איינמאל א חודש האט איר דער רב געזאגט וואטעווער יו אר מיסינג אין יור האזבענדס לאוו לייף וועל איך דיר צושטעלן, און זיי האבן געהאט אן אפעיר, דארט ווי מען פרעגט א שאלה דעם בית דין אויף וסתות און שמאטעס אויף נדות, דארט האבן זיי געהאט אן אפעיר אין דעם בית דין שטיבל, זי איז אהיים געקומען. שי וואס ווערי אפסעט, ווייסט דאך א פרוי די מינוט נאך די מעשה ווערט זי משוגע, קען זיך נישט קאנטראלירן, זי קען זיך נישט מוחל זיין, און זי איז נישט אהיים געגאנגען מער, זי האט זיך סעפערעיטעד פון איר מאן, זי האט אים געזאגט באבע מעשות, און עט די ענד אוו די דעי שי געיוו בירט, שי געיוו בירט האב איך איר געזאגט לאמיר אונז גיין נעמען א DNA וועט מען זען זיכער אז די רב איז די טאטע פון דעם קינד, האבן די אנדערע רבנים געזאגט זאלסט בשום אופן נישט טון, טוט עס איז דאס קינד א ודאי ממזר, און א ודאי ממזר קען נישט חתונה האבן מיט א אידישע טאכטער נאר מיט א גיורת אדער מיט א ודאי ממזרת, און ממילא האט זי געפאלגט אונזערע שיינע רבנים און זי האט עס אזוי געלאזט. איז דא דא א מחלוקת געווען, נחום ראזענבערג האט געזאגט אז די רבנים'ס קאפ שטייט צווישן די פיס, און זיי טענה'ן אז נחום ראזענבערג האט נאכנישט געבויעט קיין מקווה.

כ'האב יעצט געזען איינער האט מיר געוויזן אז מיט יארן צוריק וואס אונז האמער אפילו נישט געוויסט אין די בגץ איז זלמן לייב אויך אריין אין בגץ נישט ווייל אהרן האט אים אריינגעשלעפט ער איז געגאנגען רופן אהרן'ן כ'האב געזען יעצט די פעיפערס ס'איז אנבעליוועבל ווייל מ'האט נישט געקוקט אויף גארנישט האסט געמיינט די גאווערמענט וועט זיין דיין העלף יא גאווערמענט איז נישט דא וויאזוי שטייט דארט אין די משנה הוי זהיר ברשות ברשות הייסט גאווערמענט. דארט איין טייטש דארט זיי דאך מקרב זיין לצורך הנאת עצמן און מ'זאל דיך נישט ברויכן מ'זאל דיך לייגן אין דער ערד ווי האמיר אונז דאס געמעגט טוהן יעצט אז איך האב געזעהן אז אהרן גייט וועגן א שטיקל פראפערטי צו די גאווערמענט האב איך געזאגט העי וועיט ע מינוט דא טוט מען מאלעסטען קינדער מיט אלעם מעג מען דאך אונז זיכער גיין פארשטייסט יעדער וואס האט געוואלט מתדיין זיין איז געגאנגען צו ערכאות און איך זאל נישט גיין ווען מען טאטשט קינדער די איינציגע ווער עס האט עס געקענט סטאפן איז געווען די גאווערמענט. געהאט, און ברוך השם זיי האבן עס געסטאפט, און אין ארץ ישראל ארבעט אויכעט מיט די גאווערמענט, איך בין געווען דארטן פינף חדשים, מען האט אזוי שווער געארבעט מיט די גאווערמענט, עטס האטס נישט קיין השגה, די גאווערמענט ווייסט היינט אלעס, זיי קענען יעדן חזיר, יעדן פעדעפיל קענען זיי. נאר וואס, מען האט אריינגעמישט די גאווערמענט, און זיי זענען געווארן בעל הבתים אויף אונזערע מוסדות, און יעצט האבן זיי אנגעהויבן מ'זאל לערנען LGBT, זיי האבן אויכעט אנגעהויבן מ'זאל לערנען, וואס דאס האב איך געפייט פאר דעם, איך האלט דאס א גוטע זאך אז מען זאל לערנען וועגן די דעוועלאפמענט אוו די באדי, ס'איז זייער וויכטיג. ס'איז זייער וויכטיג א יונגעל זאל וויסן ווען סהייבט אים אן צו קומען זרע, סהייבט אים אן צו וואקסן, ווי מזאגט דער קוואל פון זרע, און אז ער זעהט אמאל א וועט דריעם, סאיז זייער וויכטיג די אלע זאכן, די זעלבע איז פאר א מיידל, מזאל וויסן וואס קומט איר אן די וסת, סהייבט אן צו קומען די דם נדות מיט אלעם, סאיז מוראדיג וויכטיג. יעצט די צייטונגען זענען געווארן פיל. מיט טשיילד סעקשועל אביוז, איך האב געברענגט פון טיימס אוו איזריעל א שיינע ארטיקל, איך גיי עס נישט יעצט פארליינען, נאר די העדינג איז אן אביוז ווי העווענט איווען סטארטעד טאלקינג, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? יעצט האסט געמיינט מ'איז שוין פערטיג? מ'האט נאכנישט אנגעהויבן, ס'גייט פאר איבעראל, איז אנבעליוועבל, ס'רעדט דא וועגן די פרשה פון טאדרעס גרינהאוז, ס'רעדט וועגן די קליינע אידישע שטעט אזוי ווי מאנטשעסטער, שוין אפילו דער אייבערשטער וויל אויכעט אז מ'זאל נישט מאכן זיך משוגע מיט די באסעס און מיט די אלע זאכן, האט ער געמאכט א רעגן, און שוין. יא, יעצט איינער דערציילט מיר אז ער איז געווען אין א כיתה און מען האט געדארפט גיין נאך געלט, און ער האט געהערט אז איינער פון די חברה האבן זיך געוואלט אנשיכור'ן, האט ער געזאגט איך גיי ארויס פון די כיתה. דער עולם זוכט היינט נישט מער די שמוץ, די גאנצע שמוץ איז געווען גוט כל זמן מען האט נישט געוואוסט אז דאס איז שמוץ, מען האט גענומען בחורים און יונגלעך מען האט זיי איינגעשפאנט זאלן זיין די מיליטער פונעם סיגוט'ער און פון אהרן'ען, און ממילא האט דער עולם געמיינט. אז דאס איז א הירא, ס'איז מענטשן וואס האבן קיינמאל נישט לא קרא ולא שנה ולא שימש, און זיי האבן געמיינט אז זיי זענען טאקע עפעס, פארוואס? אז זיי קענען זיך שלאגן פארן סיגוטער, צו פאר אהרן טייטלבוים, זיי האבן זיך אנגעהויבן אויסצולערנען אידישע וויכטיגקייט, און אויף וואס אידן קוקן ארויף איז נאר ווער ס'קען לערנען, און ווער ס'דאווענט, און ווער ס'רעדט נישט ביים דאווענען, און ווער ס'פירט זיך ווי ס'דארף צו זיין, סייוויי איז אלעס גארביטש. דאס האט זיך צוביסלעך אויסגעלערנט, חברה וואס זענען געלאפן פאר די הצלה, זיי האבן געטאטשט בחורים מיט קינדער, די האבן פארלוירן זייער וועליו. חברה וואס האבן זיך געשלאגן פאר די רעבעצן, ס'איז נישט דא קיין רעבעצן, נישט דא פאר וועם זיך צו שלאגן, זיי האבן פארלוירן זייער וועליו. יעצט דא האט עטס א רב, א פוסק, וואס ער רעדט, טאמער איינער האט נישט ליב קיין וויין, וואס ער זאל טוהן, צו מ'איז יוצא מיטן גרעיפ דזשוס מיט מיץ ענבים. נישט מצוה בפורים

אבל רוב הפוסקים נקטו כמו שאמרנו שאין חובה גמורה להשתכר אלא קצת לשתות יותר מהעניין שלו. שיהיה לנו פורים שמח. עס ברענגט דאך אונז פון רב וואזנער'ן אז מען דארף נאר טרינקען א טראפעלע מער אבער דעם טראפעלע פון דעם טראפעלע האב איך מורא איז במילא איך בעט דעם עולם צו קומען אויף יענע וועלט און זאגן דעם אייבערשטן איך האב אלעס מקיים געווען נאר די איינע זאך נישט עקזעקטלי אדער איך האב עס מקיים געווען על פי שיטת רמ"א מען איז יוצא מיט שלאפן האסטו יוצא געווען. דארפסט דיך נישט זארגן, דעם פורים איז געשען אן אינצידענט אויף קליימער סטריט, איז געווען איינער וואס האט זיך גענומען נאכשרייען אה דו מוסר, דו מוסר, דו מוסר, א אינגערמאן מיט ווייסע זאקן פארשטייסט זיך, געווענטליך ווען דאס פלעגט געשען יארן צוריק האבן זיך אנגעטשעפעט נאך מענטשן און נאך מענטשן און נאך מענטשן בעפאר ס'איז געווען א פראטעסט דא, כ'האב ארויפגעלייגט א פיקטשער פון אים מ'קען זען ער שטייט אליין קיינער איז נישט צוגעגאנגען אין זיינע ד' אמות, פארוואס? דער עולם ווייסט שוין. ווער דער מוסר איז, עניוועי איך האב אים ארויף געלייגט און איך האב געשריבן אונטער זיין פיקטשער וועם האט ער מאלעסטעד און וואו איז ער א מלמד, איז איינער געגאנגען האט אריין געשריבן אז ער איז א מלמד אין די און די תלמוד תורה און ער איז א טשיילד מאלעסטער, איך ווייס, אונז האב מיר נאר געדארפט קאנווינסן דעם עולם אחר הרבים להטות יעדע זאך גייט דעת בעל הבית, דעת הקהילה. זיי ווייסן דעם אמת, נאר ביז יעצט האבן זיי מורא געהאט ארויסצוקומען פונעם מויזן לאך, פארוואס? ווייל יעדער איז געווען אינוואלווד אין די זעלבע חזיריי, אזוי ווי נאראלער רב האט מיר געזאגט, אין ארץ ישראל איז דא נאראלער רב, האט איבערגענומען זיין טאטנ'ס פאזישאן, האט ער מיר געזאגט דעמאלטס ווען כ'האב אנגעהויבן די מלחמה, זאגט ער דאס וועסט נישט קענען אויסווייפן, פרעג איך פארוואס נישט, דער עולם וויל דען מ'זאל מאלעסטן זייערע קינדער, זאגט ער ניין, יעדער מלמד טאטשט, פרעג איך אים נאראלער רב איר זענט דער מנהל אין בעלז אין קראונהייטס? איר האט אויך געטאטשט קינדער? זאגט ער מיר דעטס טו אוו א פערסענעל קוועסטשען יו שוד עסק מי דעט. זאג איך אים איים סארי באט איך פארשטיי שוין דעם ענפער קיין בהמה בין איך נישט. איז למעשה דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען. סאו האט ער אנגעהויבן צו שרייען קייינער איז נישט צוגעקומען נאובאדי העלפד הים אוט ער איז געשטאנען נעבעך ווי א זכר אין מאסקווע אליינס און ער האט געשריגן איך האב מיך אויך אפגעשטעלט ווייל אונז זעמיר נישט דא צו לויפן מער איינמאל איך האב געפרוווט מיין פוינט אז איך האב א פוינט פון מאלעסטעישן איים נאט נאט גאנע געט אינוואלווד ענימאר, איים נאט ראנינג איים סטענדינג, בקיצור איך האב אים ארויף געלייגט און ער איז געווארן גוט פארשעמט, יעצט קאלט מען מיך אפ נעם אים אראפ און נעם אים און ער איז א טאטע פון קינדער און ער איז וכו', אבער איך מיין וואס איך בין אויך א טאטע פון קינדער וואס איז ער מיר געגאנגען נאכשרייען, דאס איז וואס עטס לעבטס אין א טעות, עטס האטס ענק איינגערעדט אז סאטמער האט לייסענס צו טון וואס זיי ווילן זיי האבן נישט, מען האט זיי געלאזט טו געט עוועי וויט איט ווייל זיי האבן נישט געהאט נחום ראזענבערג זאל זיך שלאגן מיט זיי, זיי זענען געווען די בעסטע באדי באדיס מיט טשארלס היינס ער האט איבערגעדרייט אלע לאוס פאר זיי, אבער ווען ס'איז געקומען איינצוזעצן ברוך מאטכען האט ער אים געמוזט איינזעצן, און ווען ס'איז געקומען איינצוזעצן נחמיה וועבערמאן האט ער אים געמוזט איינזעצן, און נאך אזעלכע צענליגע קעיסעס, מען האט אלע איינגעזעצט, ס'איז דא וואס האבן שוין גרעדזשועיט זענען ארויס, ווייל דאס גייט עטס ענק אויסלערנען, יו קען פול סאם פיפל אלל די טיים און יו קען פול אלל פיפל סאם טיים, באט יו קענט קאן עדיסאן, אזוי זאגט די וועלט א דזשאוק, קאן עדיסאן, באט יו קענט קאן עדיסאן, די יו קענט פול אלל פיפל אלל די טיים, מענטשן זענען דא. היינט אויף מיין זייט, איך האב מסתם מער מענטשן אויף מיין זייט וויפיל איך האב אגענסט מיר, יעצט צווישן די בריוון וואס ס'קומט אריין, ס'קומט דאך אריין אימעילס, שרייבט מיר איינער אריין און ער זאגט מיר זיין נאמען ער שעמט זיך נישט, שרייבט ער מיר אריין זאלסט וויסן אז אין די געגנט ווי דו וואוינסט וואוינט א טאטע וואס האט מאלעסטעט זיין אייגענעם טאכטער און זיין ווייב גייט פאר טערעפי, איך האב זיי אלע געשיקט דעמאלטס אויב עטס געדענקטס אין מאנהעטן אין פארטינט סטריט אין די האספיטעל פלעג איך זיי שיקן, איך האב דארט געהאט א אפענע טיר, איך שיק נאך היינט. דארט אויכעט, אבער היינט האב איך שוין אסאך פלעצער ווי איך שיק. איז בקיצור איז דארטן דא א אידישע סייקאלעדזשיסט, האבן זיך געטראפן אינדרויסן צוויי ווייבלעך פון ווילימסבורג, איינע גייט שוין יארן פאר טערעפי, מען האט מאלעסטעט איר זון, ער איז נעבעך אפגעהארגעט פאר א לייף, און דער אנדערער האבן זיי זיך ערשט יעצט געטראפן, איך ווייס נישט וויפיל לאנג זי גייט צו וויפיל נישט. זיי גייען שוין אפאר וואכן, מען טרעפט זיך אין די וועיטינג רום און מען רעדט, מען רעדט איבער שכם און איבער יוסף'ן, די וואך האט זי זיך צעוויינט צו איר און זי האט איר געזאגט דו זאלסט וויסן, איי וואנט יו טו נאו, יו סי דיס ליטל בעיבי דעט איי העוו, סאטש א סוויט טשיילד, אה, ער האלט מסתם א האלב יאר, א יאר, זאגט זי, איף נאט פאר דיס טשיילד איי וואלד קאמיט סוסייד, מיי אוין פאדער רעיפט מי א לאט אוו יערס. אזוי האט זי זיך גענומען וויינען, דאס איז די זעלבע וואס זי זאגט פאר די טערעפיסט אינסייד, האט זי עס יעצט פארטרויט פאר א שכן אוטסייד, זאגט יענע פרוי איי דאונט ביליוו איט, אר יו שור דעט דיס איז טרו? זאגט זי ליסן, איך בין נישט קיין, איים נאט היער טו מעיק אפ סטאריס טו יו, איים טעלינג יו וואט מיי פאדער דיד טו מי, און זי האט אנגעהויבן אזוי שרעקליך צו וויינען וואס זי האט נישט געקענט קאנטראלן, שרייט יענע איז דאך ר' נחום יא גערעכט, זאגט זי ר' נחום איז גערעכט? אין זכות פון ר' נחום גייט קומען משיח, ווען נישט ר' נחום איז נישט דא קיין משיח, ווייל אויב מען מאלעסטעט יעדעס קינד ווען עט משיח קומען? אזוי האט זי איר געזאגט, און דאס איז שוין נישט פון מיינע ידידים, מענטשן וואס איך קען נישט אפילו, און דאס דארף מען זיך אנהייבן אויסצולערנען, רבותי, דאונט דו וואט יו דיד, טוטס דאס נישט, כ'האב ענק שוין פארציילט אמאל א מעשה, ס'איז געווען א וויזשניצער אינגערמאן וואס אין נייעק האט ער געוואלט כאפן א זונה, ער האט נישט געוואוסט זי איז אן אנדערקאווער פאליס געווען, ער האט זיך מיט איר געשריבן אויפן אינטערנעט, און זי האט אים אפגעווארט דארט מיט א קאר, און ער האט זיך אריינגעזעצט אין די קאר, די מינוט ער האט זיך אריינגעזעצט האט זי אים געקייטלט, ער הייסט פאלאק הייסט ער. קיצור האט אים געקייטלט איז ער צוריקגעקומען אויף וויזשניץ נאכדעם וואס מ'האט אים ארעסטעד האט אים דער וויזשניצער רבי געפרעגט ביסט משוגע אזאנס טוט מען? ביסט דאך א טאטע פון קינדער און א זיידע פון אייניקלעך זאגט ער איך ווייס נישט נחום ראזנבערג האט געזאגט אז מ'האט א גרויסע תאווה צו א יונגל שטאטס מ'זאל זינדיגן מיט א יונגל זאל מען גיין כאפן א זונה פאר אפאר דאלער ר' מאטל האט זיך אויפגערעגט ער הייבט אן צו שרייען אינמיטן בית מדרש שרול שרול שרול זאל קומען שרול קומט אן. און זאגט די וויזשניצע רבי פארציילט אים מיט איין כעס אז כ'הער דאס נחום ראזענבערג זאגט וואס ער האט אים געזאגט זאגט ער ניין טאטע ער האט עס אים נישט געזאגט ער זאגט עס אויף זיין האטליין וואס טויזענטער מענטשען הערן דאס אויס און ר' מאטעלע נעמט זיך און וואס זאגט ער טאטע זיץ רואיג איז ער דען נישט גערעכט איז בעסער מען זאל טשעפען א יונגל אזוי ווי ר' מאטעלע האט דאס דערהערט איז ער פארפרוירען געווארן ער האט געזעהן אז נישט נאר נחום ראזענבערג האלט אזוי נאר זיין זון ישראל האלט אויך אזוי און יעדער נארמאלע מענטש האלט. האלט אזוי? האט ער זיך אפגעלאזט פון דעם? יעדער נארמאלער מענטש האלט אזוי. וואס גייסטו כאפן דא א יונגעלע? פארוואס? ווייל ער קען נישט אהיימקומען וויינען צו זיין טאטען? צו ווייל מ'וועט זאגן דער יונגעל איז א ליגנער און ער איז א משוגענער? וועגן דעם זאל מען דאס טוהן צו א יונגעל? די יונגעל העז טו העוו ע טשענס טו גראו אפ. יא, ס'איז געווארן א ריאליטי, ס'וועט נאך ווערן א גרעסערע ריאליטי, עס קומען נאך ארויס יעצט רבנים, מ'קומט דאך ארויס אז רבנים זענען די גרעסטע נואפים. איינער האט מיך אפגעקאלט, ער איז א רב, ער וויל זיך משדך זיין מיט א באלעבאס. פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער ביסט משוגע? איך קען דאך די רבנים, איך ווייס וואסערע חזירים זיי זענען, פרעג איך פון וואנעט קענסטו זיי, האט ער געזאגט כ'וועל דיר זאגן די אמת, איך בין א רב, מיין ווייב איז א רעבעצן, און איך באקום אלע לשון הרע'ס פון שטאט, און איך הער אויף די רבנים נאך ארגער ווי דו פארציילסט, שאדט זיך אויסלערנען, דעס קען נישט מער אנהאלטן, אונז מוז מיר האלטן א קלין קאמיוניטי, און אונז וועלמער האלטן, איך געב ענק א קאמיטמענט, אונז וועלמער האבן א קלין קאמיוניטי, און די אלע. חזירים וועלן גיין א גאנג. כ'האב געוואלט זאגן, ס'דא רעבעס מיט חסידים, ס'דא וואס זיי העלפן צו די פארטיי זאל וואקסן, ס'דא וואס זיי העלפן צו אז די רעבע זאל וואקסן, און ס'דא אזאלכע וואס רייטן זיך אן אויפן וואגן און זיי ווילן זיין א חלק פון די זאך. למשל אין סאטמאר, די רבי האט געהאט אזויפיל גבאים מיט מענטשן, מיט נאנטע, מיט הויז בחורים, מיט א רעבעצן, זענען געווען אזאלכע. כלבים אדירים אז ס'איז נישט געווען זייער גלייך, אלעס איז געווען נאר ווי קען איך מאכן א באק, דעט וואס די האול טינג, נישט געווען גארנישט די גאנצע זאך, ס'איז געווען א אנגעבלאזענע לופט, א איד איז אריין צום רעבן האט ער שוין געזעהן ווי קען מען עפעס ארויסציען פונעם רעבן, אין אנדערע חסידות ער גייט ווי קען איך עפעס געבן פארן רעבן פארן חסידות עס זאל וואקסן, ס'איז א אנדערע מין געווען, ס'איז געווען כלבים, די רעבע האט אמאל געזאגט מיינע חסידים האב איך שוין אין לאגער פארלוירן. ס'איז אמת. עניוועי, זיך אנגעריקט דא אסאך צו צעלאזענע הינט, נעבעך אסאך וואס האבן פארלוירן עלטערן מיט קינדער מיט אלעם, זיי האבן מיטגעמאכט א לאגער, און זיי האבן געטוהן אלעס פאר דעם רעב, אבער זיי האבן געוואלט פון דעם יונק זיין. און למשל איז געווען דער גרויסער דעם רעבנ'ס גבאי רבי יאסל. רבי יאסל איז געווען א ביליאנער, נישט קיין מיליאנער, א ביליאנער איז ער געווען. און נאכדעם האט ער נאך געשריגן, ווען סיגעטער רב געווארן רב האט ער געשריגן ביי א דרשה און. קוק נישט טייכן יער איך זעה חיה דו חיה רעה וואס דו ביסט ער האט נישט אריינגעלאזט נאר פאר געלט און אונטערן טיש אלע שייגעץ שטיק איז דארט פארגעגאנגען עניוועי ס'איז נישט מיינע ביזנעס זיי האבן געכאפט א צובראכענעם איד וואס האט נעבעך פארלוירן די קינדער מיט אלע מיט די חסידים אין לאגער און זיי האבן געריטן אויף אים יעצט האבן מיר צוצולייגן וואס דא איז געשען. עט די ענד אוו די דעי דעם רעבינ'ס האראוואניע געגאנגען פאר אפאר משוגעים דעטס אלל, ס'איז געגאנגען אז אהרן טייטלבוים זאל זיין א שותף מיט Meal Mart, זיי פאקן אויפן זעלבן פלאץ, זיי שעכטן, ס'איז אלס די זעלבע גארביטש, ס'איז נאר אן עקסטערע נאמען און סאקמער מאכט אפאר דאלער ענד דעטס איט, ס'קומט אויס דעט די גאנצע האראוואניע פון רעבין דא אין אמעריקע איז געווען אז אהרן טייטלבוים זאל האבן א רעביסטעווע. דעטס אלל איט וואז'. דער סיגוטער, דער סיגוטער האט געסטראשעט ווער עס וועט נישט אונטערשרייבן אז ער זאל ווערן רעבע וועט ער עטער עטער עטער. און די אלע קלוגע מענטשן האבן געמאכט א חשבון וואס דארף מען זיך אונז משוגע מאכן פארן רעבן, דער רעבע איז שוין געשטארבן, כפרה אויף אים. יעצט האט מען געגעבן דעם סיגוטער קונצעס און ער איז זייער רעבע, און ער האט געשריגן הוא ובניו אויף זיינע קינדער אויך, ער האט אריין געשטעלט די קינדער, באלד וועלן קומען די אייניקלעך, מענדעלע חזר מיט די גרעסטע מניוולים, אהרן'ס חברה דאס איז חזירים אזאלעכע נישט דא דער גלייכן, דער מייזעלס ער האט געוואוינט מיט אן אשת איש, אזאלעכע שקצים זענען זיי. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. נישט דאס וויל איך צוקומען. נו, האט דער רבי געמאכט וואס אונז רופט מען די שיטה הקדושה. יא, איז דא איינער וואס מ'האט אים ארויסגעווארפן פון ענגלאנד, און דער סיגוט'ער האט אים אהער געברענגט, און ער האט אים אהער געברענגט ווייל עפעס משה פרידמאן טעראריסט האט געהאט עפעס א ברודער, מ'האט געדארפט א גט, און משה האט גוט געארבעט, און דעם סיגוט'ער האט עס געפאלן, און מ'האט אריינגעמישט די משפחת הסרחי, די שטערנס. און מען האט ארלעדיגט א היתר מאה רבנים צו א גט וואטעווער איט וואז ס'איז נישט וויכטיג די אלע שטותים זענען נישט וויכטיג אונטערשטע שורה איז אזוי מען האט גענומען דעם רבינ'ס שיטה וואס ער איז זייער זייער קעגן ציונות און ער איז זייער קעגן אז מען זאל גיין אין מיליטער קודם האט דער מייזעלס געוויזן אז מען מעג יא גיין אין מיליטער איך הער ער האט שוין אריינגעשלעפט א שיינע פאר בחורים געזונטערהייט ער איז א קאפ שטיק מען האט אים נישט געגעבן דא קיין ווי מען זאגט קיין פאטענשעל איז ער אוועק געגאנגען יעדער טוט אזוי און זיי האבן געמיינט ז'גייען מיך ארויס ווארפן פון ווילימסבורג און ווי זעט איצעלע פימפ דער וואס ער קען שוין נישט פישן האט געזאגט עטס זעהן אין צוויי וואכן ווייל רבנים האבן געפרעגט ווי מעגסט אינטערשרייבן אויף א מענטש מ'האט גענומען דעם שטערן זאל ארום גיין און ער זאל האקן אין טיש ביי יעדן רב סטראשען און איצעלע האט געזאגט עטס דארפטס נישט קיין מורא האבן פאר נחמן אין צוויי וואכן קומט ער אויף אלע פיר זיך איבער בעטן און כ'וועל אים אויכעט הייסן אינטערשרייבן אז דאס אלעס וואס ער האט געזאגט אויפן ג'בוי'ס מקווה איז אויך געווען ליגנט. נאר די שאלה איז ווען ס'גייען זיך אנהייבן די צוויי וואכן, ווייל דערווייל איז שוין דורך באלד פֿופֿצן יאר. דאס איז וואס סאקמער איז געווען, א טעראריסט ארגענעזעישן. במלוא מובן המילה. און ממילא האט עס אונטערגעברענגט די גאנצע זאך. למשל די היינטיגע יוגנט, ווען מען רעדט צו זיי צו זיין א סאטמארע, לאכן זיי דיר אין פנים. זיי האבן נאך נישט געקענט די באלאוני פון די רעבעצן, זיי האבן נאר געקענט אנדערע באלאוניס, אבער זיי זאגן אלע די זעלבע, וואס דען סאטמאר איז א חסידות, ס'איז א טעראריסט ארגענעזעישן. ס'איז דא אן עירוב, מען האט געמאכט אן עירוב, ערנסטע רבנים האבן עס געמאכט, קומען זיי אן ס'איז נישט דא קיין עירוב, מען שטעלט צוזאם יעדע יאר א אסיפה און מען איז מחליט אז דער רבי האט געזאגט ס'איז נישט דא קיין עירוב, כ'גיי נישט צו די אלע שטותים מיט די אסיפות, כ'ווייס נאר נישט צי די ווארט איז אז ס'אינגאנצן נישט דא קיין עירוב, צי דער עירוב איז נישט כשר, כ'ווייס אינגאנצן נישט וואס דא גייט פאר, ווייל איך ווייס ווי דער עירוב גייט דורך, מיר האבן זיי עס געוויזן עטליכע מאל, פארשטייסט וואס דא טוט זיך, לאז אפ מיט די אלע זאכן, ער איז געקומען, דער יצחק שטערן, און דער יצחק שטערן האט זיך מיישב געווען, אז ער גייט נעמען דעם רעבנס שיטה און מאכן א ביזנעס פון זיך, די מדרש זאגט לבבתיני מאחת מעינייך, שלמה המלך זאגט אין שיר השירים, זאגט דער הייליגער מדרש אז ווען עטס זענטס געשטאנען אויפן בארג סיני צו נעמען דעם תורה, מיט איין אויג האט עטס שוין געקוקט אויפן עגל, ווי וועט מען דא קענען מאכן אפאר טאלער? ווייל איבעראל ווי ס'איז דא רעסטריקשענס אז ס'איז דא א סטאפ סיין איז דא א פאליס וואס גיבט א סאמענס, איבעראל ווי ס'איז דא רעסטריקשענס קען מען מאכן געלט און ווי מיר אונז אריינקומען און מאכן געלט און דאס האבן זיי שוין געקוקט ווען זיי זענען געשטאנען אויפן בארג סיני און לויט דעם מדרש וועסטו פארשטיין פארוואס דער אייבערשטער האט געמוזט כפה עליהם הר כגיגית ווייל אמת מ'איז טאקע געשטאנען מ'האט געזאגט יא נעשה ונשמע נעשה ונשמע. ס'איז געווען אזוי פול אוו בעלאוני, הוהוהוהוה, זיי האבן געוואלט דעם נעשה ונשמע זאלן קענען מאכן געלט, נישט גאנץ כלל ישראל חס ושלום, אבער ס'איז געווען, ס'איז געווען אזאלעכע שטערנדלעך, עניוועי, יעצט קומט ארויס, כ'ווייס נישט וויפיל אמת איך זאג ענק, ווייל כ'האב עס געליינט אויף די בלאגס, כ'ווייס נישט וויפיל קראנט ס'איז, ס'איז געווען אן אלטער איד אויערבאך, ער איז געווען א קנאי, קיינמאל אין זיין לעבן נישט, ער איז געווען א בן תורה, זיי דערציילן א מעשה אויף אים, ער איז אמאל דורך צווישן די בחורים, יעדער געזעסן און געלערנט, שפעטער רופט ער צו א בחור און פרעגט אים פארוואס לערנסטו נישט דעם שיעור פון די וואך, האט ער געזאגט פון וואנעט ווייסט די רבי איך לערן נישט דעם שיעור פון די וואך, זאגט ער איך בין דורך געגאנגען אלע טישלעך און א צורת הדף וואס איך האב געזען אויף דיין גמרא איז נישט דא אין גאנץ מסכת יבמות, מענטש איז געווען א גאון עולם, איינער האט אים אמאל געפרעגט עפעס אין כתבי האר"י, זאגט ער אין כתבי האר"י שטייט אינגאנצן נישט דערמאנט די זאך, ער האט געקענט נגלה נסתר אלעס. געכאפט אזא מענטש און מען האט אנגעהויבן מסביר צו זיין אז ס'איז דא מיידלעך וואס מען צווינגט זיי צו גיין אין מיליטער, וואס כ'האב ענק שוין געזאגט דאס איז אלץ פול אוו בעלאני די גאנצע זאך, דאס איז אן אנגעדרייטע זאך פון אפאר עסקנים, ווייל יעדע אידישע טאכטער וואס זי וויל נישט גיין דארף נישט גיין, און גראדע האבן זיי מיר קאמפלימענטעד צוויי צו דריי צו פיר וואכן צוריק אז דו האסט געמאכט דעם דזשאב, ווייל איך בין ארום געגאנגען אין ארץ ישראל איך האב געשריגן מען טאר נישט, איך בין געגאנגען אין לשכת הגיוס מען האט געזאגט מען טאר נישט גיין מען טאר נישט מען וועט מיך איינזעצן זאג איך בין אן אמעריקאנער כ'האב און טראמפ זאל מיך ארויסנעמען, און איך האב געשריגן די גאנצע צייט איין סלאגאן, פארוואס דארף מען יעצט אנקומען צו ועד הישיבות? ועד הישיבות האט גענומען דעם פלאץ פון מנחם פרוש, מנחם פרוש האט גע'גנב'עט קינדער האט זיך פארקויפט ער איז געווען א שותף מיט בן גוריון, ועד הישיבות זענען א שותף מיט די רעגירונג אז מען זאל אריינכאפן קינדער, האב איך געטענה'ט איך ברויך נישט ועד הישיבות, ס'איז דא א ניגון וואס מען זינגט אין מירון, רצוננו לראות את מלכינו בהילולא דבר יוחאי, אונז וויל מיר אליינס האנדלען מיט די גאווערמענט, האבן זיי אבער געטענה'ט די ועד הישיבות אז די בחורים גייען אראפ, זיי ווערן קאליע, ווי איך בין אראפגעגאנגען דארט קיינער איז נישט קאליע געווארן, און נאכדעם האב איך געטענה'ט אז לאמיר מאכן אז א לויער זאל אריינשיקן דעם בריוו, עס האט געארבעט און געארבעט און געארבעט, און דריי צו פיר וואכן צוריק איז עס אוקעי'ד געווארן אז מען דארף מער נישט אראפגיין, אלעס גייט מיט א בריוו פון די ישיבה און פון די עלטערן, און עס האט גארנישט צו טון מיט ועד הישיבות, איך האב ארויסגעפעיסט מיליאנען שקלים, אוועק פון ועד הישיבות, זיי ווילן מיך הרג'ענען, זיי האבן מיר שוין געזאגט, איך קום נאכאמאל אויף ארץ ישראל גייען זיי, זאג איך דו גייסט גארנישט טון, וועסט נישט טון גארנישט, ווייל אלעס איז געגאנגען ליגעל, און איך האב ענק אלע אין דר'ערד. איך האב דאך גע'טענה'ט יעדע מלחמה אז דו ווילסט פייטן יו גאטע נאו האו טו דא איט, איך האב געוואלט מען זאל לערנען סעקשועל אביוז אין חדרים, מען גייט לערנען, אין העלפט פון די וועלט לערנט מען שוין, ענד איטס גאנע בי א ריאליטי אין ווילימסבורג אויכעט, אונז האמיר נישט מורא פאר סאקמער קאקמער, סאקמער איז אן אנגעבלאזענע מפלצת.

און די דיעל איז געווען אז טוירטי עיט פראצענט דארף ער באקומען פון די רעוועניו, שטייסט ער זיצט זיך דא אין ווילימסבורג ער האט זיך א דזשאב אלס א מנהל פון תלמוד תורה און ער גייט אנפירן א גאנצע מערכה און טוירטי עיט פראצענט זאל גיין פאר אים און יעדער משוגענער האט געגעבן געלט פאר דעם וואס הייסט מציל זיין מיידלעך פון מיליטער איך זאג ענק נאכאמאל איך געב ענק א פאזיטיוו סטעיטמענט רוב פון די קינדער וואס זיי גייען אין מיליטער מיידלעך ווילן גיין מיר האבן געזאגט וויזשניצער חברה אונזערע טעכטער ווילן גיין. שירות לאומי, נאכדעם גייען זיי ארויס און זיי האבן א גוטע פאזישאן, דעי וואנט טו גאו. עס קוק אין ארץ ישראל שטייט אזוי, דרושה עובדת, מען זוכט א העלפער, העלפ וואנטעד, שטייט דו מוזט האבן דורך געגאנגען אדער מיליטער, אדער דו מוזט דורך גיין דאס אלעס וואס דו ווילסט מאכן במקום מיליטער, דעטס איט, ס'איז נאו מאר געימס עני מאר. קמער קאקמער האט אונז איינגערעדט מען שניידט טויטע כ'וויל ענק זאגן דעם אמת כ'ווייס נישט צו מ'האט אפילו געשניטן א טויטן ס'איז געווען ביזנעס נאר ס'איז דא אזאלכע חברה ירושלימ'ער זיי ווייסן וויאזוי צו רייטן אויפן עולם און היינט וואוינט איינער פון די שקצים וואוינט דא ביי אונז אין ברוקלין ער איז דאך ארומגעגאנגען דער שטערן איז ארומגעגאנגען פאר יעדן רב קוק ווי איך ברענג אונטער אידישקייט רבנים האבן געזאגט געט די העל אוט אוו היער כ'האב מיט דיר גארנישט געט אוט אוו היער האבן זיי געזאגט. ניין, און ער האט אנגעהויבן צו סטראשען, א רב האט מיר געזאגט, ער האט אים אזוי געסטראשעט, זאגט ער מיר ר' איד, איך האב מיט סאקמער, קאקמער, יאקמער, באקמער גארנישט, איך בין א סעלף סעפישענט רב, איך בין א גרויסער עושר, און איך לאך פון דיר, פון דיר מיט דיין גאנצן רעלידזשען וואס עטס ווילטס אונז פארקויפן, די שיטה, ס'איז דאך נישט קיין שיטה, ס'איז א שיטה אז אפאר מענטשן זאלן מאכן געלט. דעטס אלל ער איז. ער איז ארומגעגאנגען געוואלט ארויסציען פון די לעבעוויטשעס פופציג טויזענט דאלער הער איך האבן זיי ארויסגעצויגן צו זיי האבן געוואלט, לעבעוויטש געזאגט וואס האסטו געטוהן? נאכדעם אפערעיט איך ווייטער. יא אבער מען דארף האבן נאך און נאך זאגן זיי נאנאנאנאנא אונז זעמיר שוין מיט דעם נאכן וועסטו מיט קיין געלט נישט דורכקומען און אונז וועמיר דא גארנישט אויפטוהן און געב אונז צוריק אלעס האסט איינמאל געדרוקט טויזענט צעטלעך דאס קאסט טויזענט דאלער אין א גוטן טאג און דאס איז געווארן גאנץ סאקמער קאקמער, ווען זיי פארקויפן ענק א הכשר זאלט איר וויסן ס'איז זיכער טרייפה, ווען זיי פארקויפן ענק א שיטה פונעם רעבן זאלט איר וויסן ס'איז זיכער בלאף, דא דא מענטש האט געקלערט ער וועט מאכן טוירטי עיט פערסענט מען האט געדארפט ווען מאכן גרויסע פראטעסט פסח און חול המועד מיט אלעם און ס'וועט אריינפאלן אזא מיליאן דאלער צו צוויי. אה, ער באקומט טוירטי עיט פערסענט. וואס האט ער געטון? ער האט א זון וואס ער איז א נואף וואס ער לויפט נאך אלע איינוואוינערן אינעם הויז עס האט נאר ווי ער וואוינט. האבן זיי אריינגעלייגט קעמערעס ער מיט זיין ווייב געשטאנען זיי האבן עס אראפגעבראכן. דא רעדט זיך פון סקאם פון גארביטש. דא רעדט זיך פונעם שמוציגסטן חלק פון כלל ישראל. מען האט דאך אים ארויסגעווארפן פון ענגלאנד אויכעט. ווער האט אים געברויכט דארט האבן? ס'איז דאך דא א איד וואס ער איז נכשל געווארן מיט א גויטע. האט ער זיך אויפגעשטעלט שמחת תורה און אויסגעקלאפט דער איד זאל ארויסגיין ער האט געטאטשט א גויטע. זאג מיר, און די אלע בחורים וואס דו האסט געטאטשט? דו חזיר דו, כ'האב געהערט א טעיפ ווי ער רעדט מיט א בחור ווען צווישן די פיס קומט ארויס די ווייסע זאך וואס טוסטו? וואט קיינד אוו לענגוויטש איז דיס? שטייסט וואס דא גייט פאר? זיי גייען אונז איינטיילן די שיטה, די רעבע זכרונו לברכה, כ'האב אינגאנצן נישט געקענט דעם רעבן זכרונו לברכה, עניוועי. איז וויל איך ענק זאגן, יעצט קומט ארויס די אלע סודות, איטס אנלי מאני, כ'האב ענק שוין פארציילט, ס'געווען איינער שיינבערגער, געקומען אמאל דא צום רעבן, רעבע, מ'וויל אונטערברעכן די שחיטה אין ירושלים ס'זאל נישט זיין קיין שחיטה, רעבע, מ'דארף האבן געלט צו פייטן, האט די רעבע געגעבן זעכציג טויזענט דאלער, דעמאלטס ווען איך בין געווען, איך ווייס אפשר צען יאר אלט, און עס גאוז בעק ע לאט אוו יערס, מער פון פינף יאר, און שטעל דיר פאר, א יאר. צוויי שפעטער הייבט אן דער רבי צו פרעגן אים, און וואס איז מיט די שחיטה אין ירושלים? זאגט ער, נע, רבי, מען האט קיינמאל נישט געוואלט אסר'ן די שחיטה אין ירושלים, ווען ס'גייט אריין די בלוט אין די סוער דארף מען דאך דאס רייניגן, ווען נישט קומט דאך עס צוריק אין די דרינקינג וואטער. אין חולון איז דא פול מיט בערג און טאלן, ס'איז נישט דא קיין צופיל אוכלוסין מענטשן, דעמאלטס איז נישט געווען, היינט איז שוין יא, האבן זיי עס געוואלט ארויסרוקן פון ירושלים, דאס אלעס, מען האט בא'גנב'עט דעם אלטן איד, דעם רעבנס טאכטער, ווי זי האט געהאלטן פארן שטארבן, האט זי געגעבן דעם רעבן דעם שטערן טיכל. מען פלעגט געבן פאר כלות און פאר יונגע ווייבלעך א טיכל פול מיט דיימאנדס, זי זאל קענען גיין שבת צינדן לעכט, האט מען געגעבן א שטערן טיכל. זי האט געזען זי האלט פארן שטארבן, האט זי געזאגט פארן רעבן, איך בעט דיך בוי א בית מדרש אויף מיין נאמען, וועגן דעם הייסט אוהל רחל אין סאטמאר, אין ירושלים הייסט אויף איר נאמען. און מען האט געפאמפט ביי דעם רעבן, איך הער מען האט דעמאלטס געפאמפט ביי אים באלד הונדערט טויזנט דאלער.

יעצט איז דער רבי געווארן נאך זיין ביטערע הארעוואניע נאכדעם וואס ער האט פארלוירן די קהילה און אלעס נאר געוואלט צוריק שטעלן אידישקייט איז ער געווארן א א נציג א פארשטייער פאר דעם סיגוטער די נבילות טרייפות פאר זיינע קינדער איין איז אים ערלייבט זייערע שייגעץ שטיק מיט נבילות טרייפות און נאכדעם איז ער געווארן א נציג אז דער שטערן דער זאל ווערן דער יורש אינעם רעבנס שיטה קדושה, און מען זאל מאכן אויף דעם מיליאנען, מיט באגנבענען כלל ישראל, און שוין. איך וויל ענק זאגן א זאך, בימים ההם ווען מען גערופן א פראטעסט, איז אויך געווען העלפט דערפון שקר. פארוואס? ווייל איך בין זייער א קלארער גראדער מענטש, איך האב אייביג געפרעגט, מען האט זיך שוין אראפגעזעצט מיט די ציונים? ניין מען טאר זיך נישט אראפזעצן זענען ליגנערס. און זאג מיר, און אז דו מאכסט א פראטעסט און זיי זאגן צו זענען זיי נישט ליגנערס? דער רבי האט אמאל געזאגט. כ'ווייס דאך זיי מיך אויספאפן נאר כ'האב נישט קיין ברירה ס'איז די לעצטע קול כ'וויל עס נישט ארויסגעבן ס'איז געווען עפעס א פראטעסט צו גיין פאר א מלחמה צייט סא וואו לעטס פוט די טינגס לאמיר עס צעלייגן ס'איז דא מענטשן וואס מען שניידט צו ס'איז דא מענטשן וואס מ'האט זיי פארברענט העלפט פון די מענטשן האבן נישט געגלייבט אין גאט עניוועי זיי האבן געקענט באשטיין מ'זאל עס טוהן פאר זיי אינפעקט זיי האבן אפילו געלאזט צוואה אזוי איז במילא וואס גייסטו דיך שלאגן פאר יענעם דו דארפסט זעהן אויפצובויען דיין אידישקייט. דאס איז די וואס די געווען די גאנצע צייט. איינמאל איז געווען א איד דאסקאל וואס קוממיות'ער רב הרב בנימין מענדלסאן איז זיך געגאנגען שלאגן פאר אים ווייל דאס איז געווען אן אמת ווייל דאס האט נישט געקאסט קיין געלט קוממיות'ער רב איז געווען א רב אין די שטאט דאס וואס איך טריי ענק מסביר צו זיין געלט די צעטלען מענטשן האבן מיך אלץ אפגעקאלט מען בעט פאר נחמיה מען דארף א מיליאן דאלער פאר רי אפיעלן וואס זאל מען אונז געבן געלט זאג איך און פלאש איט דאון די טוילעט איז די זעלבע זאך. נחמיה גייט נישט ארויס מיט אפיעל. נחמיה גייט נישט ארויס ווייל די דזשאדזש האט געזאגט, און איך האב עס אליינס אויך געזאגט פאריגס מאל, כ'האב נישט געהערט עס נאך פון דזשאדזש, אבער אונז זעמיר געווען אויפן סעים פעידזש. ער האט געזאגט, איי דידנט איווען סי אים רימארס, ער שרייט דאך ווייטער אז ער האט עס נישט געטון. ס'איז דא איינער א סאטמארע גנב וואס האט אריינגעשיקט מענטשן אין פאסט אפיס, ער האט געגנבעט, ער האט געטון, ער האט אלעס געטון. בקיצור ער הייסט סאמעט. ער איז געשטאנען אין קאורט האט ער געזאגט פארן דזשאדזש איך הייס נישט סאמעט. גערעדט, און דער דזשאדזש איז נישט קיין בהמה, האט ער אים געזאגט, העי, די, יו, הו עווער יור נעים איז, און וואט עווער איט איז, יו, איים פוטינג עוועי פאר פיפטי יערס. דעטס אלל. פארוואס האט ער אים געגעבן אזויפיל יארן? ווייל ער איז געווען א ווייז גיי. יעצט האלט ער אין איין רי אפיעלן, ער וויל ארויסגיין, ער וויל ארויסגיין, ער וויל ארויסגיין, און יעדער מיינט שוין מען נעמט אים ארויס, איא, מען נעמט צוזאם געלט, יא יא יא יא יא יא, ער גייט אין ערגעץ נישט, ווייל דער דזשאדזש שרייט איך האב נישט איינגעזעצט סאמעט. כ'האב בפירוש געזאגט יו, און מיט דעם יו דארפסטו נעמען א וועג וויאזוי די גאווערמענט זאל זעהן אז דער יו קען שוין ארויסגיין, און דו האסט עס נישט, ביקאוז אז דו ווילסט זיי ארום חידש'ן, זיי קענען בעסער די פאך, זיי זענען גאווערמענט און זיי האבן געלט, זיי קענען אויסגעבן פאר אן אינוועסטיגעישאן הונדערט מיליאן דאלער. וויטש איז גאנע ליד טו נאטינג, דו קענסט זיי נישט, און די זעלבע אויך קומט זיך יעצט אן די, פארשטייסט, מען דארף האבן געלט צו פראטעסטירן, פראטעסטירן, נחמיה ארויס, נחמיה גייט אין ערגעץ נישט, נחמיה גייט זיצן דארט, עפעס א יאר צוריק האט מען אויסגעגעבן איך ווייס נישט וויפיל געלט, ער האט געטראפן עפעס אין איינע פון די טענות, מען האט געגעבן אז פון אזויפיל עוולות האט מען געטראפן, איינע נישט אינגאנצן, זאגט די דזשאדזש ווייסטו וואס, אקעי, ביסט גערעכט. איך בין דיר מוחל דאס גאנצע. דעם איינעם בין איך דיר מוחל. איך גיי אפילו נישט אריין אין א וויכוח. מען האט אויסגעגעבן לויערס מיט ליגעל פיס מיט אלעס. איך גיי נישט אריין. דעטס איט. דו ביסט גערעכט. איך נעם עס אראפ. זאגט ער, לויט וויפיל יאר דו האסט באקומען הונדערט און דרײַ יאר איז די טענה ווערט אינגאנצן איין יאר צו צוויי יאר. ווייסטו וואס? איך גיב דיר שוין אראפ די טענה און איך גיב דיר שוין אראפ צוויי יאר. סאו האט ער יעצט הונדערט און דרײַ יאר מיינוס טו יערס. מיינוס פינף זעקס אויך וואס ער איז שוין געזעסן. דאס איז וואס אונז מוזן מיר זיך אויסלערנען. עטס ווארפט צענקס געלט אין דר'ערד אריין, עטס זענטס משוגע אלע. איי, הייסט עס האסט נישט רחמנות נחמיה זיצט, האב איך געזאגט איך וויל דיר דערציילן א מעשה, איך הייס נחום ראזענבערג און יעדער ווייסט וואס איך טו, און איך האב ערלעדיגט ביי טשארלס היינס א דיעל, ער איז א יונגער מענטש ער דארף חתונה מאכן קינדער, כאטשיג איך בין געווען די גרעסטע שונא מיט טשארלס היינס אבער ער האט פאר מיר מורא געהאט ווי דעם טויט, ער האט אמאל געזאגט פאר הענע ווייט. פאר איינעם האט ער מורא איז ראזענבערג ביקאויז הי איז א ווערי סיריעס מען, בין איך אריין געגאנגען צו אים אינעם אפיס און כ'האב אים געזאגט איך וויל מיט דיר מאכן א דיעל נחמיה וואלד יו גיוו הים האו מאטש זאגט ער פייוו יערס טרי יערס היל סיט אין דזשעיל ענד טו יערס היל גאו האום פאר גוד ביהעיוויער עפטער טרי יערס היז אוט אזוי האט ער מיר געזאגט זאג איך אים טשארלס איים גאנא דעליווער דיס מעסעדזש ענד דאונט מעס מי אפ, זאגט ער ראביי היער, הי סעס איי קענאט גיוו איט טו יו אין רייטינג ביקאוס איטס א דיעל אנדער די טעיבל, גיי איך צו צו דעם שייגעץ דעם עוכר ישראל דעם טמא מטמא נחמיה וועבערמאן אין קאורט און איך זאג אים הער מיך אויס, כ'האב דיר פארשאפט א דיעל פון טשארלס היינס, ער האט נישט געוואלט הערן דעמאלטס פון א דיעל ווייל ער איז געווען אינפלוענסד פון סאטמאר אז ער זאל נישט זאגן ער איז גילטי ווייל דעמאלטס קען מען זיי סוען אויכעט ווייל זי איז געווען אין די סקול עט דעט טיים, ס'הייסט. האט ער געקענט באשטיין? ניין איך גיי פייטן אלל דע וועי. און וואס האט יענקי בערגער וויי געטון אז ער האט באקומען פופציג יאר צו הונדערט יאר? איטס נאט הים, ער ער גייט ארום אין די גאס, ער האט אנגעמאכט א מולדת חוץ מיט עפעס א מיידל באט הי דאזענט קער, ער באצאלט די געלט. איז געגאנגען דער נחמיה און ער האט געזאגט פארן.

כמר, איר האט טרייפע פלייש, איר האט פסל'ע מקווה'ס, איר האט נישט גארנישט ריכטיג, איר האט געהאט מלמדים וואס האבן געטאטשט קינדער, גע'חזר'ט, איר האט לעסביען טיטשערס וואס האבן אומגליקליך געמאכט אידישע טעכטער. אלעס מעג מען, פארוואס? ווייל מען דארף מורא האבן פאר ענק? מען דארף נישט קיין מורא האבן, מען דארף מורא האבן פאר איינעם און דאס איז דער אייבישטער. ס'ציבור, גאט דארף פאר קיינעם נישט קיין מורא האבן. סאו יעצט איז געווארן דער רבי דער בענקער, דער רבי דער דברי יואל האט זיך מוסר נפש געגעבן פארן אייבישטן, איז ער געווארן דער בענקער. פאר שטערן, שטערן זאל קענען מאכן דא אַכט און דרײַסיק פראצענט פון אונזער געלט, און אלע אנדערע לגימות וואס מען פארקויפט אונז, מען נעמט די מיידלעך און מען, אז ס'וועט זיין געלט, און לאמיר זאגן אז ס'וועט זיין געלט, די לאו איז נאט גאנע טשעינדזש אויב ס'וועט זיין געלט אין סאטמאר'ס טאש, און דעיר נאט אינטערעסטעד טו פייט ווייל זיי דעיר נאט היער פאר דיס, דעיר היער פאר מאני מאני מאני, איז וועגן דעם וויל איך ענק זאגן נאכאמאל, ווען עטס זעטס א צעטל, און איך האב דאס אנגעזאגט אין ארץ ישראל ווען איך בין געווען דארטן יעצט פינף חדשים, ווען עטס זעטס א צעטל מען דארף האבן געלט, דארף מען וויסן ווער די גבאים זענען, ווער ס'איז אונטערגעשריבן, אונטערגעשריבן קען זיין גרויסע רבנים, נאר די בראוקערס טוען זיי פארדרייען דעם קאפ. איז במילא דארפטס עטץ וויסן וואס עטץ טוטס, צו וואס גייט די געלט, ווייל ס'קען זיין אז וועסט אריינלייגן די הונדערט צו די צוויי הונדערט שקל אין דיין הויז אויף פסח, וועסטו מער אויפטון, ס'וועט זיין מער מצות, ס'וועט זיין מער פון אלע גודי גודיס. און דאס בעט איך ענק, ווען עטס זעטס א רופא איז אונטערגעשריבן, דער רופא איז נישט דארט געווען, דער רופא האט עס נישט מברר געווען, דער רופא איז נישט אראפגעפארן אין לשכת הגיוס, איך פלעג אראפפארן, כ'בין געפארן איינמאל ביז באר שבע, ווייל אין ירושלים האט מען מיר געזאגט כ'זאל נאכאמאל קומען זעצט מען מיך איין, האבן זיי מיר געזאגט קום אויף באר שבע, דארט האט מען דיר דאך דאס נישט געזאגט, ס'איז אלעס איין שטיק בלאף, אמת מען נעמט, שוואכע עלעמענטן נעמט מען, אבער דאס נעמט נישט די גאווערמענט, דאס נעמט ועד הישיבות, אונזערע מענטשן. זיי ווייסן ווי צו מאכן געלט, אזוי ווי מנחם פרוש, מנחם פרוש, האט גע'גנב'עט אידישע קינדער און זיי פארקויפט אויף אויסלאנד, און ס'איז ארויסגעקומען אין צייטונג אפאר חדשים צוריק אז זיין שותף איז געווען בן גוריון אליינס, גענומען א אידיש קינד, מ'האט פאר אים קאלעקטעט צען טויזנט דאלער און פון דעם האט ער געבויעט דעם מלון המרכז. און דאס איז אונזער נארישע בלאף, אז אונז לאזמיר זיך פון יעדן. ס'דא די גרויסע צדקה אין בני ברק. דאס הייסט קופת העיר, קופת העיר. איר ווייסט וויפיל מיליאנען מ'האט שוין געכאפט אז מ'האט גע'גנב'עט דארט? ס'אלץ גניבה! דער רב געבט דאס געלט און נאכדעם אויף זיין נאמען האלט מען אין איין גנב'נען. און נאכדעם האב איך געוואלט סתם אזוי וויסן, וואס דארף מיר אונז געבן געלט פאר קופת העיר? פארוואס זאל מיר אונז נישט מאכן א קופת העיר דא אין אמעריקע? דא געווען איינער וואס האט געפירט כולל אמעריקע אונז אויך בא'גנב'עט, אבער פארוואס זאל מיר אונז נישט מאכן א ועד העיר דא אין אמעריקע? אונז האמיר ווייניג ארעמע לייט? וואס האבן נישט צו באצאלן די שכר לימוד, אונז דארף מיר גיין ביז ארץ ישראל זוכן ארעמע לייט, אונז זעמער היינט פונקט אזוי ארעם ווי זיי, דער עוורידזש אינגערמאן האט פונקט אזוי ווייניג ווי זיי, זיי קומען אן מיט אלטע ברענד נעימס פון איך ווייס די צדקות וואס איז געווען אין ירושלים, ס'איז דא די צדקות וואס מען פלעגט אמאל שיקן אויף ירושלים, ס'איז דא פון הייליגן חתם מיט סופר מיט די גאנצע מעשה אז ער גייט און ס'איז מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל, לאז אפ מיט די נארישקייטן, ווער וויל מקיים זיין מצוות ישוב ארץ ישראל? אונז האמיר דא צו באצאלן די רענט? ניין! אונז האמיר דא צו באצאלן פאר אונזערע קינדערס שכר לימוד? ניין! די אלע אלטע ארגענעזעישאנס וואס אלע פרויען ביי ליכט צינדן געבן א ווארף אריין דארט א האלבן דאלער א דאלער דער אייבישטער זאל העלפן דער אייבישטער אייבישטער אייבישטער געב עס פאר דיין קינד קויף אים א לאליפאפ די אלע אלטע ארגענעזעישאנס איז שקרים בלאף זענען ביליאנערן. ס'איז דא אין מאה שערים האמיר דא די גאנצע שכונה דארט עטס ווייסט וואס דארט קאסט א דירה? עטס קענטס עס נישט אפארדן און עטס ווייסט וואס דארט קאסט שליסל געלט? און עטס ווייסט וואס מען געט זיי פאר דעם? גארנישט! ס'איז דא אלטע זעצערס וואס זיי מאכן מיליאנען א גאנץ לעבן, מען דארף מבטל זיין אלע צדקות פון ארץ ישראל, אונזער רבי דער הייליגער רבי דער דברי יואל האט געזאגט אז טאמער געט מען געלט פאר. תלמוד תורה, זיי פלעגט זאגן פאר די קעמפס אז מען געט געלט וויבאלד מען בויט עס אלס קדושת ארץ ישראל מען זאל זיצן דארטן און לערנען תורה אין אונזערע קעמפס ברוך השם ס'דא זנות ווייל די מלמדים זענען די חזירים אבער אפיציעל איז נישטא יונגליכע מיידלעך אפיציעל איז דא אלעס צוגעטיילט האט דער רבי געזאגט דאס האט א דין ווי ארץ ישראל קומט אויס אז מען קען מקיים זיין מצוות ישוב ארץ ישראל מיט דעם אויך איך דארף נישט גיין געבן פאר די אלע אלטע כולל שומר החומות כולל די ס'דא אונגערישער, דער פּוילישער און דער, דער, דער, לאָזטס אָפּ מיט דער גאַרביטש! דאָס איז געווען דעמאָלטס, ווען ייִדן פֿלעגן איבערלאָזן האָב-און-גוטס, געפֿאָרן פֿון חוץ-לארץ אויף ארץ-ישׂראל, זיך מקדש און מטהר געווען, און מ'האָט זיי געשיקט אַ פּאָר טאָלער, זאָלן האָבן פֿון וואָס צו לעבן. הײַנט? אַלע, אַלע אין כּולל שומר-החומות, וועם איך קען, זענען אַרבייטער. ס'זענען גוטע אַרבייטער. הײַנט דאַרפֿן זיי געבן צדקה? היינט זאלן זיי אונז שיקן צדקה, זייער מדינה געט זיי זייער אסאך געלט, און דאס איז וואס עטס פארשטייטס נישט, עטס לעבטס נאך אין די אלטע אילוזשן, איך זאג יעדן איינעם, מאכטס א פישקע דא, כולל, נישט כולל אמעריקע, מאכטס א פישקע, צדקה אמעריקע, איך זאג ענק קלאר וואס איך ווייס, אז פאר הונדערט דאלער א חודש קען מען ראטעווען א קינד פון פאבליק סקול, איך ווייס בבירור אז ס'דא איבער צוויי מיליאנען קינדער אין פאבליק סקול אין בארא פארק, און איך האב גערעדט מיט פיר טאטעס און זיי זאגן ר' נחום איך קען נישט עפארדן צו באצאלן צוויי טויזנט דאלער שכר לימוד פאר יעדן קינד ווייל איך האב קיין עין הרע א שטוב מיט צען קינדער און לאטס אפ מיט די אלע זאכן סגולות מיט יישוב ארץ ישראל געטס פאר די קינדער אין תלמוד תורה דאס אויך יישוב ארץ ישראל און הערטס אויף מיט די זאכן קומטס נישט אן מיט די ספרים קדושים דער בעל התניא האט געשריבן א בריוו אז מען געט אויף ארץ ישראל גייט די תפילות ארויף. כ'האב געזעהן ווי אזוי אלע תפילות זענען ארויף די לעצטע דרייסיג יאר, כ'האב געזעהן אלע תפילות וואס זענען ארויף, כ'האב געזעהן די קאראפשענס, און כ'האב געזעהן וואס מען האט אפגעטוהן מיט אונזער געלט, און דאס זאלט עטס אנהייבן צו פארשטיין, ווי העוו טו טשעינדזש פאליסי. אונז דארפן נישט געבן איין פעני פאר כולל שומר החומות, זיי האבן מיליאנער, זיי רייטן אויף מיליאנער און מיליאנער דאלאר, און זענען די זעלבע, זיי נעמען געלט פון די מדינה, זיי האבן איבערגעפיקסט אינדרויסן אלעס פאר מיליאנער דאלאר, מען האט פראטעסטירט אבער זיי האבן געטוהן וואס זיי האבן געוואלט, און די זעלבע איז מיט גאלווענאוויטש. מען זאל נישט גיין צו די משפחות וואס זיי וואוינען דארט, מען זאל זיי אפילו נישט גיין וויזיטן. איך וויל וויסן וויאזוי אין אומאן וואומען זאמען האט מען געבויעט אויפן בית החיים דעם רבינ'ס ציון מיט א גאנצן אוהל צו דאווענען, און קיינער האט נישט געזאגט גארנישט, מען האט יא געזאגט, איך האב דעמאלטס געשריגן, געווען א איד ער האט געהייסן ר' מעכל דארפמאן, און ער האט געזאגט ס'איז דעם רבינ'ס א זאך מיט דעם טשעפע נישט, סא עס איז דעם רבינ'ס א זאך. און וואס האט דער רבי יעצט דערפון? אז ס'איז נישט דא נאך אזוינפיל בתולות וואס מ'איז בועל אזוינפיל וויפיל אומאן זאמען וואומען ראש השנה כמה בתולות נבעל איבער נהרדעא באומאן און דאס וויל איך אויסלערנען דעם עולם לאמיר אונז מאכן אן אייגענע נייע קאמיוניטי מיט א נייע אלעס זאל מען אונז האבן אייגן אונז האמיר גארנישט מיט מדינת ישראל מדינת ישראל געט געלט פאר אלע אירע בירגער פאר יעדע קינד געבן זיי קינדער געלט, לאטס ענק אפ מיט דעי שטותים, מען באקומט עס נישט דא אין אמעריקע, און דעיס העט אונז מאכן א נארמאלע קאמיוניטי, אונז דארף מיר האבן אז דער משוגענער יצחק שטערן זאל אונז לערנען חכמה, ער זאל אונז זאגן ווי מען זאל מאכן א פראטעסט, ווען מען זאל מאכן א פראטעסט, איך פארשטיי בכלל נישט, לאמיר זאגן מען נעמט מיידלעך געצווינגענערהייט, לעטס סעי פאר ארגומענט סעיק, דעיס איז אונזערס א פראבלעם? נאו וועי, אונז האמיר נישט דעם פראבלעם, אונז האמיר אנדערע פראבלעמס אז מען האט געשטופט יעדן יונגל און יעדן מיידל ווי מען האט נישט געטארט, אונז דארף מיר אויף דעם ארבעטן, מען דארף יעצט אויסהיילן טויזענטער קינדער. ס'איז געווען דעם פורים, איז איינער אריינגעקומען דא אין שטוב און ער האט געזאגט אזוי, האט זיך אראפגעזעצט וויינען א מיידל און זי האט געזאגט, זעסט דאס יונגעלע, דאס קינד, די בעיבי, ווען נישט די בעיבי וואלט איך קאמיט סועסייד, פרעג איך וואט העפענד טו יו, זאגט זי, מיין טאטע האט מיר געמעסט אסאך יארן, דעטס וואטס העפענינג אלל אווער, ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט. עה, ווען ס'היילט זיך א וואונד הייבט אן צו קומען גרויסע פעין, ווען ס'פארהיילט זיך יעצט די וואונד פון משכב זכור און פון טאטשן קינדער, עס קומט ארויס אזא פעין, איך זאג אייך באמת רבותי, איטס אנבעליוועבל! אונז דארף מיר האבן געלט צו שיקן אויף ארץ ישראל פראטעסטן, מען נעמט מיידלעך אין מיליטער, אונז דארף מיר האבן מיליאנען דאלער מיט עסקנים אז מען זאל, די קינדער וואס זענען שוין דא, זאלן נישט גיין ווערן פריי, אונז האבן אנדערע פראבלעמען, יצחק שטערן האט א פראבלעם אז ער דארף האבן א. פאקעט מיט געלט ער זאל גיין צוריק אויף ענגלאנד אונז ברויך מען אים נישט איך האלט מען דארף אים ארויסווארפן פון לומד תורה אויכעט נאר וואס איינער האט מיר געזאגט אז נישט ער איז איינגעשטעלט ביי זלמן לייב'ן זלמן לייב איז איינגעשטעלט ביי אים ער האט פאר אים מורא רבנים האבן געזאגט ער איז געקומען טעראריזירן מיך אינטערעסירט נישט ווייל איך טענה צו יעדן רב ער איז דאך געקומען טעראריזירן האסט אים געדארפט זאגן לא תגורו מפני איש געט אוט אוו היער. מורא געהאט אז מארגן גייט אויף אים פליען צעטלעך און וואס אז ס'פליען צעטלעך אויף מיר איז געפלויגן צעטלעך שטייט שלמה המלך זאגט. ס'שטייט אז די תורה איז בעסער פון גאלד און זילבער, יעדעס מאל שטייט אמר שלמה, שלמה האט עס געזאגט, פרעגן די ספרים מ'ווייסט דאך גאנץ קהלת און משלי האט שלמה געמאכט, זאגן זיי ניין, ווייל איינער וועט זאגן פאר שלמה המלך העסטו ווען געהאט מיין וועלט וואלסטו אנדערש גערעדט וואלסטו געזאגט געלט איז מער פון תורה, און וועגן דעם שטייט אייביג אמר שלמה, שלמה האט געהאט אזא וועלט, ער האט געשטעלט גאלד אין ירושלים אזוי ווי שטיינער, ירושלים איז דאך פיל מיט שטיינער, ער האט עס געמעטשט מיט גאלד, און ער זאגט אז די תורה איז פאר אלעם. איך זאג ענק אויף מיר איז שוין ארויסגעקומען צעטלעך, און זיי האבן שוין געטון וואס זיי האבן געוואלט, און איך פאר ווייטער ברוך השם זייער גוט, איך בין געווען יעצט כ'על האבן א ווידיאו דערפון, צוויי הונדערט רבנים געזעסן דארטן, הרב יצחק יוסף, און ער האט מסביר געווען אז ער האט געהערט זאגן אז נחום ראזנבערג איז א מומחה עצום איז ער געגאנגען באקוקן די מקווה און ער האט געזען אז ס'איז דא אסאך מקווה'ס מעגן זיך נאך קומען לערנען ביי אים. פארוואס? ר' זאקל האט געזאגט איך וועל קומען זיי איבערבעטן, זיי האבן מיך ארויסגעווארפן, איך בין אזוי צופרידן אז איך בין געווארן א אינטערנעשאנעל פיגור, סיי פאר העלפן די קינדער אז מ'זאל זיי מציל זיין, און סיי פאר אנדערע זאכן, מיר האבן געזאגט יעצט א. גרויסער חשובער בעזעם, זיי האבן גענומען מיין גאנצע דרשה וואס איך זאג יעדעס יאר פאר פורים, זיי האבן עס קאנדענסט אויף איין פעידזש, מען זאל נישט דרייוון ווען מען טרינקט, מען זאל נישט געבן קינדער אלקאהאל, עט די ענד אוו די דעי פארט יעדער מיט מיר, ברוך השם איך האב הנאה אז איך בין ארויס פון דעם צמצום, דא וואלט איך נישט געקענט אויפטון גארנישט, קוק סאטמאר רב, דער הייליגער גרויסער סאטמאר רב ער איז געווען אין דעם צמצום און האט אויך נישט געקענט אויפטון גארנישט, ער האט געוואלט רעדן וועגן פלייש מיל האט די רעבעצין אריין ער געט צוואנציג. טויזנט שעכטן עופות, איך ווייס וואס ער געט, צוויי הונדערט עופות יעדע וואך, מיט אנדערע שטותים האט דער מענטש אויך געהאט, מען האט אים ממש אונטערגעברענגט, היינט איז געווארן א מותר לכתחילה, היינט איז נישט דא קיין כשר פלייש און יעדער ווייסט אז מען עסט טריפות, ענד יו וואנע נאו סאמטינג, קיינער קערט שוין אפילו נישט, און דאס איז וואס דא גייט פאר, מען האט יעדן מענטש וואס איז געקומען אין דעם סאטמארן באקס האט מען מסרס געווען, און איך האב געזאגט מיך קענט עטס נישט מסרס זיין, אויף מסרס זיין זאלט עטס עיבי בעיבי שטיין, נישט מיך. איך וועל רעדן וואס איך וויל, מ'וועט מיך ארויסווארפן וועל איך גיין ערגעץ אנדערש, עטס פירטס נאך נישט אידישקייט, מ'האבן יעצט אין ארץ ישראל, הרב יצחק יוסף האט מיר געזאגט איך האף אז דער פאזישען דא ביי אונז ביי די רבנות און די מקוואות א פאזישען וועט דא זיין דער גרעסטער, איך האב א תלמיד וואס הייסט חיים האלבערשטאם ער איז פון בני ברק, ער האט געלערנט מקוואות אין א כולל, איך בין א האלב יאר געגאנגען זאגן דארטן אן א געלט יעדע וואך, געזאגט א שיעור פון צוויי שעה, און שטעל דיך פאר ער האט באקומען אונטער זיך. אכט אדער צען מקוואות אין תל אביב. עטס מיינסט טאקע סאקמער קאקמער? עטס האטס אפאר מקוואות, צו ס'איז כשר צו נישט ווייס איך נישט, די זומער מקוואות האבן אסאך ערנסטע הלכה'דיגע פראבלעמען, און דעטס איט, און עטס האטס נישט איין מורה רב וואס ער קען גוט מקוואות, איך בין געווען ארויסגעפארן אמאל אין קעמפ, זאגט זיי מיר לייב מעסט אויס צו ס'האט שוין א שיעור מקווה, זאג איך וואס הייסט מעסט אויס, איך לייג עפעס אריין בין איך'ס מטמא, ניין איך זאג זאלסט עס טון, זאג איך ווייסטו וואס, האסטו דעם רולער מעסט ער אליין אויס, דאס איז נישט, דאס איז א לצים, דאס איז א פאבריק וואס מ'מוז פארן. און טאמער האט א פרוי ברויך האבן צינג פלייש אויף שביעות, טאמער וועט מען זאגן אז ס'איז נישט דא, איז אונטער געגאנגען די קאמפאני. און דאס איז וואס דא גייט פאר. יצחק שטערן וויל מאכן געלט אויפן רבינ'ס בלוט. דער רבי האט איבער געלאזט א מכה האט ער נעבעך איבער געלאזט. ער האט איבער געלאזט צו צעלאזן א סענדער דייטש מיט דעם סיגוטער מיט נאך אזאלכע שקצים. און שוין און דעטס איט. און ער האט איבער געלאזט א רעבעצין אויך. יא. מען האט אים אונטער געברענגט דעם איד. און יעצט וויל יצחק שטערן מאכן געלט. רבותי אז מען גייט נאך געלט געטס נישט קיין געלט ס'איז אלץ א שיינע ס'איז נעמען א מענטש וואס ער קען שיין שרייבן און ער קען מעורר זיין גוט דעם עולם ענד דעטס אבאוט עז פאר עז איט גאוס. יעצט באבוב האט א שיין בית המדרש באבוב איז סתם באבוב איז פארטי עיט האט א שיין בית המדרש אויף די עוועניו געקומען די כלבים.

אז ער האט אזא פוילישן שנעלן שפראך האט ער געמיינט אז ער פארשטייט צו מיר, נאנאנאנא איך בין זייער א שטאטער איך בין א האלבער אונגארישער און איך בין זייער א סלאו מען באט איך פאפ מיך נישט ברוך השם פארשטייסט, סאו זענען זיי געגאנגען יעצט און זיי האבן אריינגעלייגט צוואַנציק מיליאן דאלער אפצוקויפן די וויי וואס מענטשן דארפן עס האבן פאר געזונט כדי זיי זאלן אויך האבן אויף די עוועניו א אפענעם פלאץ. אז מען זאל קענען קומען דארטן דאווענען. יעצט הערט אויס דא פינצטערער טישלער. העלא עוועריבאדי, העשי טישלער פון דזשאסט ענאף העשי שאו. ווי דזשאסט ריסענטלי העד פורים ווען ווי פאוט המן. ווי קעים טוגעדער עז ע נעישאן און ווי סעיוו'ד איטש אדער. ווי העד אדער נעישאנס דעט פאוט וויט אס. איי סטענד ביפאר יו ביפאר די וואי. א וואי א פלעיס ווער אר פעמיליס העוו קאם טוגעדער. ווער מיי פעמילי העז דאנעיטעד מאני. מעני פעמיליס העוו דאנעיטעד מאני. דיס איז א האנדרעט יער אולד בילדינג דעט העז סערווד די קאמיוניטי אין די. סענטער אוו די קאמיוניטי, סאם האו דיס בילדינג איז ביאינג סאלד פאר טווענטי מיליאן דאללערס, א טו מיליאן דאללער קאמישאן העז בין פעיד טו חזקי קליין ענד היז ליטל קאהארטס אוו איוויל דואערס, ווי קענאט אלאו דיס וויי טו בי גיווען אוועי, ווי דאנט וואנט טו מוף טו ניו יוטריק, באבוב פארטי פייוו הו געיוו יו פערמישאן טו טעיק אוועי אווער האום, הו געיוו יו פערמישאן טו טעיק אוועי אווער וויי, א פלעיס ווער מיי טשילדרען ווענט, ווער איי ווענט, ווער מיי פערענטס געיוו מאני, ווי וויל נאט אלאו יו טו דו דיס, ווי וויל נאט אלאו יו טו געט אוועי וויט איט. קאם טוגעדער עוועריבאדי, נעקסט וויק א פראטעסט רייט העיר אין פראנט אוו די וויי ווי סערוו סיניער סיטיזענס, טשילדרען, מעמבערס אוו דיס קאמיוניטי פאר אווער א האנדרעט יערס, וויר נאט גאנא גיוו עוועי די וויי ענד נאובאדי העז א רייט טו טעיק איט עוועי פראם אס, טענק יו עוועריבאדי, העשי טישלער, בי אין טאטש, וואטש מיי שאו ווענסדעי נייטס ניין אקלאק. הערשי יור אלסא פארגעטינג דעט די וויי איז א ווערי גוד פלעיס ביקאוז וואן אוו די פיפל הו ווארקד דער מאלעסטעד טשילדרען.

גייט פראטעסטירן קעגן דעם תלמיד חכם פארוואס ער האט אפגעקויפט די וויי. יעצט קודם האב איך געוואלט פרעגן שולזון, יו העוו דיין גאנצן נייעס אפאראט מעסד אפ? ווייל זעט אויס אז יענע באבוב באבוב פארטי פייוו האט דיר באצאלט, באבוב פארטי עיט וויל דיר נישט באצאלן, האסטו געזאגט אז באבוב פארטי עיט גייט מאכן א פראטעסט, ס'איז בכלל נישט באבוב פארטי עיט, ס'איז באבוב פארטי פייוו וואס האט עס אפגעקויפט, און מענטשן ווילן מאכן א פראטעסט קעגן די וויי. נאו רייט טו סעל איט ווייל עס איז הקדש געלט, סאו מיסטער שולזון איף יור גאנא דו סאמטינג דו איט רייט. און נאכדעם זאגסטו אז יענער איז דער תלמיד חכם און ווער איז דער עם הארץ, און דו האסט ביידע פארהערט, דו ביסט דער מכריע ווער ס'איז דער תלמיד חכם, כ'האב דיר שוין געזאגט, שולחן ערוך שטייט אז מ'קען נישט אויסמאכן אן אות אין א ספר תורה, נעמט מען א קינד א תינוק וואס איז לא חכם ולא טיפש און ער זאגט וואס דאס איז, אדער דער פריעריגער כ'מיין דער קאצקער.

פירט אין באבוב איז מרדכי דוד געווען א מגיד שיעור אין די מתיבתא, און ס'איז געווען נאך א פאראלעל כיתה ווי ס'איז געווען אן אנדער יונגערמאן א מגיד שיעור, און די בחורים האבן ענדערש ליב געהאט צו לערנען ביי יענעם ווי צו לערנען ביי מרדכי דוד, זענען זיי געגאנגען מרדכי דוד און ער האט ארויסגעווארפן יענעם, ממילא איז ער געווארן א תלמיד חכם. האסט דיך שוין געמעגט אויסלערנען ביי די אלע רעבישע זאכן, האט עס נישט צוטוהן וויפיל מען קען, ער איז א רעבנס. איידעם מוז מען אים אריינשטעלן אפילו ווען ער האט נישט וואס צו פארקויפן. נאכדעם האב איך געוואלט וויסן נאך א זאך, דו האסט לעצטנס אריינגעשטעלט אז דו גייסט ארויסהעלפן די קינדערלעך די וויקטימס קעגן די פעדאפילן, איז וויל איך דיך פרעגן א שאלה, דו געדענקסט איינמאל האט סאטמאר מיך געסטראשעט מיט א גאן, מ'איז מיר נאכגעגאנגען, און איך האב דעמאלטס נישט געוואוסט ווער ס'איז באמת באלעבאס אין שטאט, און ביז איך בין געגאנגען צו די פאליס האבן די פאליס געזאגט קיפ יור העד היי און שפאר צו דיין האטליין, איך האב דאך געזען די קאראפשענס. דורך און דורך. עס איז געווען עפעס אפאר טעג, צוויי דריי צו פיר טאג וואס איך בין געווען צוגעשפארט, ווייל איך בין געגאנגען דעמאלטס גראד צו די עף בי איי, איך האב זיי געזאגט אז איך האב א פראבלעם, ווייל דאס וואס מען רוידעפט מיך, דאס הייסט נישט א געהעריגע רדיפה, נאר דאס הייסט וואס ס'ווערט אנגערופן אין אמעריקע העיט קריים, איך האב זיי מסביר געווען אלעס, דעמאלטס איז ער אריינגעקומען מיך צו טרייען צו פראטעקטן. האב איך גראד צוריק געעפענט. איך ווייס אז סאטמאר זענען רוצחים, פרעג לעיזער קעסטענבוימען ווער ס'האט געהארגעט מיסטער שטארק, און אזוי דא צענדליגע צענדליגע דא אזאלכע. העי, צו גיין זיך שלאגן און נישט צו געווינען איז דאך געווען א נארישקייט. האסטו דעמאלטס ארויסגעגעבן דיין טמא'נעם ירחון וואס דו געסט ארויס יעדע וואך און דו האסט געשריגן נחום ראזענבערג, אז מ'קען נישט נעמט מען זיך נישט אונטער. לאמיר דיר זאגן, אונטערנעמען צו העלפן פאר כלל ישראל דארף מען אפילו ווען מ'קען נישט און אפילו ווען מ'פאלט דורך, און דאס האב איך. געטון ברוך השם, איי פעסט די טעסט, און יעצט האסטו דיך שוין ארויפגעשטעלט אויף אונזער וואגן, אונז ברויך מיר דיך נישט, אונז קען מיר אליינס אונזער שטעטל באשטיין, איך געדענק דעמאלטס ווען סאטמאר האט מיך גערוידעפט האט משה טעראריסט פרידמאן געשיקט א מעסעדזש, ער האט עס נישט געשיקט פאר מיר, ער האט עס געשיקט פאר איינעם ער זאל עס מיר איבערגעבן, דער מעסעדזש איז געגאנגען, דו האסט א צווייטן שאולזאהן, ער גייט אנהייבן צו באגראבן מענטשן פאר גארנישט, און ער פארלאנגט גרויס געלט, אויף מיר האט ער דאס געזאגט, אז איך האב געעפנט א האטליין אז איך זאל קענען. קענען פארלאנגען גרויס געלט. נו, דאס איז דאך מושי'ס באהיימישקייט, קוים האסטו געדארפט זען, לאמיך אפערעיטן אפאר טעג, וואכן, חדשים און יארן, וועסטו זען צו איך פארלאנג געלט צו נישט. האסטו געזען אז ס'הייבט זיך נישט אן, איך פארלאנג נישט, איך ברויך נישט פון קיינעם, און כ'האב עס געטון בלתי לשם לבדו, ווייל קינדער זענען געקומען צו מיר, איך האב דאך געדאווענט אין די ארגסטע שול וואס איז דא, קליימער איז די ארגסטע שול וואס איז געווען מיט זנות, די שמשים, די גבאים, די רבנים, דער פוי איז דארט געווען. האב איך געזאגט, קינדער זענען געקומען, ר' נחום מ'קען נישט אריינגיין אין מקווה, מ'כאפט זיך אן, מ'כאפט אונז אן, מ'שטופט אין אונז אריין, האב איך געזאגט איך וועל עס אפשטעלן. זיי געקומען אז איך וויל טון אזוי ווי שאולזאהן, וואס וויל איך? איך וויל עפענען א האטליין, איך פארלאנג דען געלט. כ'וואלט געוואלט זאלסט מיר ברענגען איין מענטש וואס כ'האב פארלאנגט פון אים געלט. כ'על דיר זאגן נאך בעסער, מענטשן ווילן מיר געבן געלט צו מאכן אדווערטייזמענט ווייל כ'האב אסאך הערערס, זאג איך כ'טאר עס נישט טון, ווייל דעמאלטס בין איך א בעל עבירה, ווייל איך באד מיך אין יענעמ'ס בלוט, ווען איך נעם נישט קיין. געלט, און איך מיין עס טאקע ערנסט, מעג איך עס טון. אבער אז איך גיי נעמען אפילו איין ניקל, און דורכדעם וואס איך האב אסאך הערערס, גייט יענער מאכן פרנסה, בין איך א רוצח. סאו, משה, איך ווייס נישט צו דו האסט עס דעמאלטס געמיינט, צו דו האסט עס סתם געזאגט, ווייל דו האסט דאך געמוזט זאגן א תירוץ פארוואס מען לאט מיך נישט אפערעיטן, אבער וואטעווער איט איז, זאלסט דיך אויסלערנען, איך האב נישט געפאשעט חזירים מיט דיר, און נישט מיט דיין משפחה, און איך ווייס נישט פון וואו דו קומסט, און עס אינטערעסירט מיך נישט. ס'איז נאך דא מענטשן אין די גאס וואס זענען ערליך און זענען ערנסט און נישט יעדע זאך איז ביי זיי נאך א דאלער נאך א דאלער נאך א דאלער פארשטייסט דאס וויל איך זאלסט דיך אויסלערנען סאו שולזאן לאז אפ מיט טשיילד פראטעקשן דו ביסט נישט דער מענטש עס צו טון. ביי אונז איז דא א רב וואס ער הייסט דער עלעגאנטער חזיר דער חזיר ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר א בריוו אז איך בין אין חרם. פארשטייסט? עלעגאנטער חזיר. האט ער געהאט א פרוי, זי איז געווען מסתם פיר אדער פינף אדער זעקס הונדערט פונט גראב, און זי איז געשטארבן פון גראבקייט. וואס איז געווען? ס'איז געווען איינער, ער האט אפגעקויפט דא די וויי אין ווילימסבורג, צוגעקויפט פון די וויי, האב איך אים געזאגט, מאך דארט א סווימינג פול, ס'זאל זיין על טהרת הקודש, אונזערע פרויען דארפן גיין דא ביי די גוים אויף מעטראפאליטען שווימען? איז געגאנגען די רבנים, און דער גראבער, עלעגאנטער איז געווען איינער פון די דריי וואס האבן אונטערגעשריבן, אז מ'טאר נישט, און די רבי'ן זכרונו מיט לברכה מיט די גאנצע באלאוני פון סאקמער, מ'טאר נישט. בקיצור האט אים גאט געהאלפן אז זיין ווייב איז געוואקסן יעדעס יאר נאך אפאר פונט, זי געווארן א פאור פייוו סיקס הונדרעט פאונדער איז אפגעשטארבן, און יעצט איז ער אן אלמן קיינער וויל אים נישט, די פרויען ווילן גיין שווימען, זיי ווילן נישט א רב וואס ער אסר'ט צו גיין שווימען, פארשטייסט? און דאס איז וואס דא גייט פאר, יעדע זאך קומט פאר יעדן איינעם אהיים, צוביסלעך. שוין, דער עולם פארט אויף לוזענסק, שמוזענסק, ס'גייט זיין לעבעדיג דארטן. כ'האב ענק שוין פארציילט, פאריאר האט מיר פארציילט איינער אז ער איז געפארן און ס'איז געווען פרייטאג צונאכטס, ער איז געווען אינדרויסן אין האטעל, ס'איז דארט עפעס א כשר האטעל, ס'איז אפילו דא א מקווה אין דעם האטעל, און ער איז ארויסגעגאנגען פרייטאג צונאכטס פאר א וואק. אין די פרעמד ס'איז נישט אזוי אנגענעם צו שלאפן ווייסט מען בענקט זיך אהיים האט ער געטראפן א קלעסיגע זונה עס איז געווען הא ער זאגט זי האט אוועק געשמעקט ער האט עס נישט געקענט רעזיסטן האט ער איר געפרעגט וויפיל זי וויל האט זי אים געזאגט האט ער געזאגט קום אריין אין מיין רום ער האט נישט געוואלט גיין מיט איר ווייל די קעמרעס וואלטן עס געכאפט מען האט געכאפט עניוועי ער ווייסט נישט ער איז געכאפט. בקיצור, ער איז געגאנגען האט ער גוט באצאלט, אום שבת גייט אלעס אום שבת, דאך א דבר אבד מעג מען דאך, ניין? שבת טאר מען נישט? איך געדענק שוין נישט, איך האלט שוין נאך פורים, עניוועי, און ער האט זי ארויס באגלייט, איז ארויס געגאנגען און שוין, צווייע פארטאגס האט אויך נישט געקענט שלאפן ווייסט דאך, די הארץ נעמט זיך דאך גראד זינגען, איז ער ארויס געגאנגען נאכאמאל, און ער האט זי ווידער געזען און זי האט אים ווידער געפרעגט צו ער וויל גיין, און זי האט ווידער געשמעקט א מחיה. זאגט ער האט עס געטוהן צוויי מאל, געמאכט א דאבל העדער, איך זאג נאכאמאל איך האב אנגעזאגט מיין דרשה פאר פורים, ווער ס'לאזט די מאן פארן זאל זאגן קענסט פארן געזונטערהייט נאר לאז דא איבער א גט, ווייל ער גייט צוריק קומען מיט א קראנקהייט איך ווייס נישט וועלכע סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיז, און נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס ס'גייט זיך אנהייבן יעצט, די פסח קלינינג, מען גייט אריין נעמען שיקסעס אין שטוב יעדעס יאר, ס'איז נאכנישט געווען דאס יאר וואס ס'איז נישט געווען קיין קאמפלעינטס, אוודאי ס'איז נישט אמת, איך ווייס, האט זיך אויסגעטראכט, אינטערעסאנט, ס'ארבעטן הונדערטער שיקסעס און נאר פינף זעקס טראכטן אויס וואס, יעצט הערט אויס דא, הערט אויס אונזער פרענד. רבותי ס'איז קארגע דריי וואכן צו פסח, גענוג געווען מיט דעם ארומפוילענצן, מ'ברויך זיך נעמען פסח קלינינג זייער ערנסט, מ'מוז זיך נעמען אין די הענט אריין.
יעצט הערטס, מ'מוז זיך נעמען אין די הענט אריין. איך כאפ נישט אז ס'איז דא דארטן אויף, איך ווייס פונקטליך ווי דאס איז, לעבן גרין'ס רעסטעראנט, שטייען דארטן וויפיל גויטעס דו ווילסט. נעמט זיך טאקע אין די הענט אריין. עס איז אריינגעקומען גוטע נייעס אז דער פרעזידענט איז חף מפשע, עס איז אלעס געווען לגיונות און פארטיג.

כ'האב דיר געוואלט זאגן, נישט נאר סי ען ען, נאר סאקמער, קאקמער, יאקמער, באקמער האט אויך אזוי געטון, זיי האבן אנגעמאכט א חורבן אין כלל ישראל, און בסך הכל האט זיך אויסגעלאזט אז די צוויי יורשים פון רבי'ן די ביליאנען איז געווען אהרן און זלמן לייב, ביידע. מאכילי נבילות וטריפות. זיי געבן אונז צו עסן די זעלבע ווי מיל מארט זיי פאקן אין זעלבן פלאץ די קאלד קאטס, פארשטייסט, און ס'האט זיך אויסגעלאזט אז די גאנצע הארעוואניע פון רבי'ן איז אריין.

איך ווייס נישט וואס מ'האט אויף מיר ארויפגעלייגט, זאגן זיי מ'דארף זיך אראפזעצן, מ'דארף, מ'דארף, זאג איך העי, מיין טיר איז אפן, זיי דארפן קומען צו מיר, די שקצים, דעם סקולענער רבי'נס זין פון מאנטריאל גייען זיך אריינמישן דא אין א מלחמת להשם בעמלק קעגן משכב זכור מ'זאל נישט מכשיל זיין קינדער, און ער האט נאך אויבן אן איך דארף נאך גיין צו זיי? ס'איז אן אנבעליוועבל שמוץ, גאנץ סא. קמער קאקמער האט געפירט די מלחמה זייער מיעס. זיי האבן געוויסט זיי האבן נישט אויף מיר גארנישט איך האב זיי נישט געבאדערט איך בין געגאנגען מיין וועג ביי מיר איז נישט געווען ציונות די גרעסטער חרבן ביי מיר איז געווען משכב זכור א גרעסערע חרבן און זיי האבן דאס נישט געוואלט זיי האבן געוואלט אז משכב זכור זאל נישט זיין קיין חרבן אדרבה ס'זאל זיין מותר לכתחילה ממילא האבן מיר אונז געהאט אן ערנסטע מלחמה און זיי אנגעהויבן צו זאגן איך האב אין אוקריינע אינער די איגרעסע לעווער פּראַוואַנק, איך האָב אין אוקראַיִנע שיקסעס וועגן דעם פאָר איך אַזוינפיל מאָל, איך בין געפאָרן מיט מסירת נפש, ס'איז געווען קאַלט, ס'האָט קיינער נישט באַצאָלט, איך האָב נאָך געשאַפט אָן מאָסט קעיסעס, די גאַנצע געלט פאַר די מקווהס אויכעט, און ס'אַלעס איז געווען מיין קרעדיט. זיי שרייען יעצט אין לאָנדאָן, איך האָב איבערגעקערט גאַנץ לאָנדאָן אַז ס'מוז זיין אַ מקווה, חיים משה פעלדמאַן האָט יעצט געזאָגט אַז ער געט עפּעס כ'ווייס אַכט מיליאָן שטערלינג צו וויפיל? ער האָט געזאָגט וויפיל ס'וועט אויספעלן, ער געט. און הרב הצדיק ר' מאיר פוזן, און ער שטעלט עס צוזאם, ער שטעלט צוזאם די פלענס מיט אלעם מיט די הלכה, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, אז מען זאגן אים איך פאר אויף אוקריינע ווייל כ'האב דארטן שיקסעס, דאס איז סאקמער קאקמער ביליגע שמוציגע אזיאטישע חברה, ווי האט יענער געזאגט, כ'בין נישט אזוי ווייט ברוגז אויף היטלערן וועם ער האט געהארגעט ווי די שקצים וועם ער האט איבערגעלאזט, ווען ער כאפט די שקצים און ער דערהארגעט זיי און ער לאזט איבער די ערליכע וואלט אנדערש געווען, זיי האבן אנגעהויבן. די זעלבע געווען יעצט מיט ארץ ישראל טוט זיך מיט בנימין נתניהו און די זעלבע טוט זיך יעצט מיטן פרעזידענט אבער די פרעזידענט איז ארויס ווען? שושן פורים שושן פורים איז ער ארויס אז ער איז זכאי איז איך וויל עטס זאלטס אויסהערן א דרשה הערטס אויס.

נאך ארויף אויפן צימבל און נאך ארויף אויפן צימבל און נאך ארויף אויפן צימבל, זיי האבן געזען וואס ס'עט דא זיין, און ס'עט דאך נישט טויגן, די אלע חזירים מוזן דאך מוזן מסרס זיין, אפשניידן דעם פיפיק, האבן זיי געקלערט זיי מאכן א שמיער קעמפעין, ער איז א אין אוקריינע, און ער האט דארט שיקסעס, און ער האט דאס, און ער האט יענץ, און ער. אך, א באנדע משוגעים, איך געדענק ווען איך האב געבויעט די קוואל אין סאטמאר דארטן קעגן איבער ווי רבי הערשעלע ספינקער האט געוואוינט, אז ווען מען גראבט א קוואל קען מען דאך נישט אוועק גיין ווייל ס'איז דאך דא אסאך מאל ווייסט מען דארף וואטשן ס'זאל נישט אריין פאלן קיין שאובין גארנישט, האב איך געבעטן א אינגערמאן גיי קויף מיר א מיליכיגן סענדוויטש אין רעסטעראנט ווייל איך קען נישט אוועק גיין, ער האט מיר געברענגט און איך האב עס געגעסן אין די גאס, ענד איי וואס פראוד אוו איט ביקאוז איי דידענט ליעוו די פלעיס. די משוגעים, ער עסט אין די גאס אייזקרים? כ'האב גראדע נישט געגעסן אייזקרים, נאר דאס איז עס, סאטמער א שמיער קעמפעין, און ברוך השם די יוגנט לאכט פון זיי, די יוגנט, אונז האמיר אויסגעלערנט די יוגנט אז ס'איז געווען איין פול אף בעלאוני, די גאנצע זאך וואס מ'האט פארקויפט אין רעבינ'ס נאמען און אין די רעבעצנ'ס נאמען אלעס איז געווען פול אף בעלאוני, און דער עולם לאכט היינט פון דעם. און קוק וואס טוט זיך מיט קערידזשעס אין די גאס, יעדער טראגט, אה די רבי האט געזאגט, העי, די רבי האט נישט געזאגט, ס'איז נישט אמת, ער האט געלאזט אז סוכות זאל מען גיין מאכן קידוש אין די סוכה ווען ס'איז דאך געפאלן שבת, סוכה, אכילת סוכה איז נישט דוחה שבת, אויב ס'איז נישט דא קיין עירוב און אויב מ'טאר נישט טראגן, טאר מען נישט, עניוועי, יא. ס'געקומען די צייט אז סאטמאר'ס שמיער קעמפעין זאל אונטערגיין, ווייל דעטס אלל וואט דעי דיד איז, זיי האבן געמאכט געלט און גע'גנב'עט און געראבעוועט, זיי האבן זיך געשלאגן מיט מיר, קוים איז עס געגאנגען צו די לעבאוויטשעס אז ווי לאנג נחום ראזנבערג האט א האטליין עט דיין טאטע נישט מצליח זיין, און מ'האט אים עניוועי איינגעזעצט, און זיי האבן עניוועי באצאלט זעקס זיבן אכט און ניין מיליאן דאלער אים צו ארויסצונעמען מיט אלע דריידעלעך זיי האבן באצאלט פאר די וויטנעסעס, לאז אפ מיט די אלע מעשה'ס, און זיי האבן געהאט טשארלס היינס אלס א פרענד. דאס איז נישט טשארלס היינס, קענען זיי דאס נישט ערלעדיגן, און נאך דעם אלעמען האט ער נאך זיינע צרות מיט זיינע ענגענישן, ער טאר נישט גיין אין געוויסע שיל, אה, ס'איז גוט, סא דאס איז ענקער הצלחה געווען, פיין, אמת האט עטס געמאכט א גוטן דזשאב, נאר דאס זאלט עטס ענק אויסלערנען, אמת מארץ תצמח, ס'באגראבט עס טיף אין דער ערד, עס הייבט אן צוריק ארויס צו שפראצן, עטס האט דאס קיינמאל נישט געטארט טון, און פארקויפטס מיר נישט קיין מעשיות קוקולענער מיט שפאפערעבעבע. זענען אלע דרערדליגערס, זיי האבן אלע זיך באמאכט פאר סאקמער, קאקמער, יאקמער, באקמער. און ווער איז סאטמער? כ'ווייס היינט אויך נישט, היינט איז קודם כל שוין דא צוויי, און ווער זענען די פירער ווייסט מען שוין היינט אויך נישט, יצחק שטערן ער דארף אבאכט געבן אויף די קינדער אין וועווערלי, איז דער משוגענער ביזי ארומגיין אין אלע קעמפס זאגן ווען עטס קומטס אהיים פון די קעמפ זאלט עטס גיין ביי נחום ראזענבערג'ס הויז ווייל קינדער קען מען דאך נישט שלאגן, און עטס וועטס אים נאכשרייען, דו בהמה וואס דו ביסט, איך האב מיט סאקמער קאקמער גארנישט, איך בין אוועקגעפארן, כ'בין געבליבן פון ווען דו ביסט אהיימגעקומען פון קעמפ ביז נאך סוכות. דאס איז וואס ענקער פראבלעם איז, די וועלט האט אנגעהויבן צו זעהן עטס זענטס פול מיט גניבה גזילה מיט ליגנט. איך האב ענק שוין געזאגט אז ס'דא אזא שמועה אויף די בלאגס אז ער האט געוואלט אנדרייען יעצט פורים און פסח ס'זאל זיין געוואלדיגע זאכן אז מ'כאפט מיידלעך אין מיליטער און ס'טוט זיך און ער האט געוואלט גיין מיט אויערבאך'ס פארטיי מיט די פלג ירושלמי אבער ער האט פארלאנגט אַכט און דרײַסיק פראצענט. צו אַכט און דרײַסיק פראצענט פארוואס דאס איז סאקמער. עס קומט יעצט ארויס נייעס אז יצחק שטערן האט געשריגן אז מען דארף האבן פֿיר מיליאן, זאליקאש זאגט צוויי מיליאן, ווייס איך וואס, עס גייט אין פרייוועט מענטשנ'ס טאש, מען זאל נישט געבן ביז מען האט נישט קיין געהעריגע קאמיטעי און זעהן פון ווי די געלט קומט און ווי די געלט ווערט דיסטריביוטעד, איז דעמאלטס א שאד צו געבן געלט וואס גייט אריין פאר אפאר יחידים אין די טאש, און יצחק שטערן אז ער דארף א דזשאב זאל ער זוכן און דעטס איט, לאמיר זיך נישט לאזן בא'עוולה'ן, און חוץ פון דעם אז אויב מען. מאכן לגיונות נו ווען נישט מיט דעם צווייטן קעגן גיוס בנות? נישט דא נישט קיין גיוס נישט דא קיין בנות און נישט דא גארנישט איז איין שטיק בלאף. יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן ס'איז אריינגעקומען יעצט אז ס'איז דא נאך ישיבות וואס מ'האט זיך געכאפט מיט די קינדער וואס מ'האט זיי נישט אימיונט און ס'איז דא פיל מיט מיזעלס אנדערע זאכן ווי רבנים האבן זיך צו מישן אין די זאכן קען איך אויך נישט פארשטיין הרב שניאור קאטלער ער איז אפילו נישט קיין תלמיד חכם נישט געזעסן און געלערנט אויך נישט. כ'בין נאר געווארן געוויסט צו נעמען צוויי ווייבער זאלן אים ביידע ארבעטן און אריינברענגען פרנסה, סאו ווי קומט ער זיך צו מישן מ'זאל יא געבן נידלס צו נישט, און דער אנדערער רב ווייס נישט זיכער ער זאגט אויכעט מ'זאל נישט געבן, דער פון פילאדעלפיע ווען ס'איז געווען די טשיילד מאלעסטעישן האב איך נישט געזען קיינער זאל זיך מישן, פארקערט דער רב פון פילאדעלפיע האט געזאגט מ'זאל עס באהאלטן, מ'זאל עס לאזן פאר רבנים, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, דאס זענען געווארן די רבנים, כ'האב זיי פארציילט א מעשה, ס'איז געווען אמאל ביי אונז א רב ער וואוינט אין בארא פארק, האט געהייסן קראלער רב. קראלער רב האט פארציילט אמאל ביי רבין אז מען האט אפגעשמועסט די רבנים אינדערהיים מען גייט זיי געבן חנינה, די דייטשן וועלן זיי לאזן אנטלויפן, זיי זאל זאגן דעם עולם מען זאל גיין ארבעטן מען גייט נאר אין מונקא טאבאר, און דערווייל האט מען אויסגע'הרג'עט אלע אידן. ער איז געזעסן ביי די אסיפה האט ער זיך אויפגעשטעלט און געזאגט רבותי די רבנים זאגן ענק ליגנט ליגנט מען וועט ענק הרג'ענען און לאזטס זיך נישט האט מען אים געזאגט מען האט דאך אפגעשמועסט אנדערש זאגט ער דו קענסט נישט אפשמועסן ס'איז אידיש בלוט און דאס איז וואס דא גייט פאר די גאנצע צייט. זייטס אלע געזונט און זאלטס האבן א פרייליכן שבת, זאל זיין פול מיט טהרה.